א גוטן ערב שבת קודש פרשת קדושים. כ'געוואלט זאגן א מורא'דיגע זאך. מענטשן פרעגן פארוואס איז אזוי שווער דיין מלחמה? דו טוסט דאך פארן ציבור, דו ווילסט דאך גוטס פארן ציבור, און דער ציבור וויל דאך אויך גוט פאר זיך. איז די תירוץ איז מי מעכב שאור שבעיסה, שאור שבעיסה הייסן די רבנים די חזירים. כ'וועל ענק זאגן, ס'איז דא א רב ער הייסט ווינער רב, ער הייסט א כריזמאטישע רב, א בולשיט ארטיסט א דרערד ליגער וואס זיין גלייכן איז נישט דא. איך האב געהאט מיט אים צו טון אמאל, ער קאלט מיך אפ איך זאל שוין אריבער קומען זאג איך. אנטשולדיגט איך בין יעצט אין אן אנדערע סטעיט איך קען נישט אנקומען ביז מארגן מארגן איך וועל אנקומען וועל איך אייך קאלן קאל אים אפ פרייטאג איך זאל יעצט אריבער קומען צו שפעטער ווייל איך בין ערשט יעצט אנגעקומען פון ווי איך בין געווען אפשר איז גוט איך טרעף אייך מוצאי שבת אדער זונטאג ניין איר זאלט יעצט אריבער קומען איך קום אריבער איך וויל איר זאלט אראפ נעמען משה אלי' משה אלי' טייטלבוים פונעם האטליין זאג איך אים פארוואס זאל איך אים אראפ נעמען איך נעם אים נישט אראפ ניין איך הייס אזוי פרעג איך אים אנטשולדיגט איר ווער זענט איר זאגט ער איך בין דעת תורה זאג איך אים גאו סקרו יור סעלף ענד איי וואלקט אוט אן הים. צו שפעטער קאלט ער אן איר האט ווידער נאך נישט אראפגענומען משה אלי' זאג איך ער גייט אראפ נעקסטע וואך מיטוואך ווען אלע האטליינס טוישן זיך איר זענט נישט מיין באלעבאס און איך האב אייך אין בוידעם ער האט מכשיל געווען קינדער און ער איז אנטלאפן און ער האט אייך פארקויפט אפאר דירות פאר אייערע קינדער אויף ראטלידזש זענט איר געווארן זיין עבד כנעני איך בין נישט ווייל איך האב נישט געקויפט ער האט געזאגט א גוט ווארט דער ר' משה פיינשטיין ער קויפט נישט קיין הויז ווייל אנישט וועט ער נישט טארן קענען טענענט און לענדלארד ער קען האבן א קאאפ דעמאלטס מעג ער פסק'ענען ווייל ס'איז נישט זיין די קאאפ איך אויך די זעלבע איך קויף נישט קיין הויז אין וויליאמסבורג ווייל כ'האב אלע רבנים אין דרערד אריין זענען דרערד ליגערס ס'איז דא איינער ער הייסט אברהמעלע זארגער עניוועי איך בין דורך געגאנגען אפאר וואכן אפאר חדשים צוריק די באס ווי עס איז געפארקט דארטן זעה איך ווי א איינער זיצט א אינגערמאן און פיר פון די מיידלעך ארום אים אויפן באס האב איך מיך אפגעשטעלט כ'האב געוואלט זעהן וואט די העל איז גאוינג אן זעה איך אברהמעלע זארגער זיצט דארטן ער ווייזט ווידיאוס וואסערע ווידיאוס ער האט

א קינד פייגא וועסטו זעהן א חוצפה דאס ווארפסט ארויס יענעם מיט הינט ווער ביסטו אברהמעלע שטערן איז געגאנגען און האט זיך געמאכט דארטן א מחותן אין דער שול און נאכדעם האט ער עס ארויסגעגנבעט מיט חכמה א גנב און איך האב אים ארויפגעלייגט אויפן האטליין זאגט ער ניין ס'איז נישט איך זאג איך אים וועגן דעם האסטו באקומען סקין קענסער ווייל נישט דו ביסט דער באטרעפטער אן אנדערער האט עס געטון דו לאולייף וואס דו ביסט עניוועי עס האט זיך אים א טאכטער געגעט אויך און ער איז נאכנישט פערטיג דאס געלט וועט ער נוצן אויסצוקרענקען עניוועי דאס איז די מעשה מיטן ווינער רב למעשה וואס איז געווען איז. פאריגע וואך, ס'איז געווען די וואך, בין איך דורך געגאנגען זעה איך ווידער די זעלבע מיידלעך ארום אים אויפן באס, זיי ווארטן אויפן אלע מיידלעך זאלן זיך אנפילן, און עס איז דארטן ליצעווען, עס איז לעבעדיג דארט מיט אים, האב איך מיך אפגעשטעלט און כ'האב אים געזאגט, האט ער, שוין, האט נישט געהאט קיין ברירה, ער האט מיך געזען גיין אין די גאס, א טאג שפעטער האט ער געמאכט ווי ער פארט אריין מיטן באס אין מיר אריין, כ'האב גראד געפיילט א קאמפלעינט אויף אים, איים נאט גאנא לעט דיס העפן, איך בין נישט קיין סאקמערע. אכ מרע שמאכ מרע רע זאל זיי זאגן אז דאס איז ערכאות קערכאות גאו סקרו יור סעלף עטס האטס נישט א בעסערן נוצט מען דעם גוי ער ווייסט נישט ער האט א שווארצן פלעק יעצט בין איך געגאנגען איך האב אנגעקאלט דעם ווינער אפיס איך האב זיי געזאגט איך בעט אייך לאטס אים נישט דרייוון ווייל עטס גייטס האבן פון אים אסאך צרות נאך איך גיי אים אונטערשטעלן ביז מ'עט אים ארויסטראגן אזא חוצפה עניוועי למעשה האבן זיי אים געטוישט זייער גוט און זיי האבן מיך אנגעקאלט אז זיי האבן אים געטוישט זיי האבן אים ארויסגעווארפן און ער דרייווט נישט מער

הייסט אברהם זארגער, ער קען נאך אויסגיין מיט א מיידל אויכעט, ענד יו פיל הערט, טוטס מיר א טובה, לאטס דאס נישט געשען, זאגטס דעם ווינער רב, אדער ווארפטס אים ארויס, אדער נעם איך ארויס מיינע קינדער, לאטס נישט דעם שייגעץ בונטעווען, ער האט שוין צוגעשפארט א שול, ער קען די פאך, ער רעדט זיך איין אז ער קען. איך וועל אנהייבן מיט א מעשה נורא, איך פרעג אסאך מאל ווער איז די גרעסטער שלש סעודות תורה זאגער, שובבים תורה זאגער אין שטאט, איך מיין אז איך, נישט וואס איך האלט מיך גרויס דערמיט, ס'נעבעך חרם אז איך מוז זיין דער וואס ער זאגט ענק מוסר, אבער איך בין דער גרעסטער שלש סעודות תורה זאגער, שובבים תורה זאגער, באקומען היינט א טעלעפאן קאל אז ס'איז דא א משפחה אין ארץ ישראל וואס דער טאטע איז געשטארבן פון קאוויד און ער האט איבערגעלאזט א שטוב מיט קינדער, יעצט די מאמע הערט מיך אויס יארן, נישט ווייל זי קען מיך, זי קען מיך נישט, נאר איר מאן האט ליב געהאט צו הערן נחום ראזענבערג, איר מאן איז נעבעך געשטארבן און זי איז געבליבן אליינס פירן די קינדער, און זי הערט אויס מיין. האטליין און זי רעדט צו די קינדער אזוי אזוי ווי נחום ראזנבערג רעדט, איך האב נישט קיין פראבלעם אזוי צו רעדן, און זי מסביר פאר די קינדער זאלסט וויסן ווי שלעכטע מענטשן, אמאל ווילן זיי געבן א קינד א היטש, אמאל גייען זיי מיט דיר אין מקווה, זיי טוען אלעס, און זי שי עקספלעינס איט טו דעם באריכות, יעצט זי וואוינט אין ארץ ישראל, איך וויל אבער נישט זאגן ווי, ווייל איך וויל נישט ארויסברענגען יענעמ'ס ווי מ'זאגט שמוץ אין די גאס, איז ער געגאנגען און זי האט זיי דאס אויסגעלערנט, קומט א קאר צו פארן. ער זעהט ווי ס'געווען צוויי חברה און ער זעהט ווי שטייט דארט א יונגעלע און ער ווארט אויף א היטש, א היטש אויפן באס איך ווייס נישט, בקיצור אזוי ווי זיי האבן דאס געזעהן איז זיי שלעכט געווארן, פארן זיי צו און געבן א פייף, יונגעלע ווילסט אפשר האבן א היטש א טרעמפ אין ארץ ישראל הייסט עס א טרעמפ, זאגן זיי יא איך גיי פונקט דארט אהין און איך האב שוין לאנג געזאגט אין ארץ ישראל איז מוראדיג איינגעפירט אז מען גייט יא היטשן, איך ווייס למשל אז איך וויל כאפן א גוטע נקבה צו עפעס א גוטן משכב זכר, מוצאי שבת ווען מען פארט ארויס פון ירושלים פארן ארויס טויזענטער מענטשן, די אגד שטעלט נישט צו גענוג באסעס, און דארטן טוט זיך נעבעך סדום ועמורה, אדמה וצבוים, ס'איז א ביטער אומגליק וואס דארט טוט זיך, כ'בין שוין סאך מאל מעורר אבער הער אויס, מען מוז קודם איינעם ווי מען זאגט דערהרגענען אז כדי דער עולם זאל דערהערן, סא דער יונגעל גייט אריין. אריין אין קאר, און דער וואס ער זיצט פארנט, נישט דער דרייווער, דרייט זיך אויס און כאפט אים אן ביים פופיק, איך זאג נישט קיין סימנים, כ'האב ענק שוין געזאגט, משה רבינו האט געזאגט סימנים, רש"י זאגט דארטן, ער זאגט, במדבר בערבה מול סוף, בין פארן, ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב, זאגט רש"י סימן מסר להם, ס'איז אלעס ברמז, און דאס אינגעלע איז געווארן זייער דערשראקן, דא איז ער א יתומ'ל, דא האט אים די מאמע אייביג אנגעזאגט, דער טאטע האט אים נאך אנגעזאגט.

קאד עפעס עפעס, דאס איז וואן זירא זירא, און ס'איז גערופן געקומען די פאליציי, און זיי האבן ארויסגענומען א צוואנציג צו דרייסיג פיקטשערס וואס זיי האבן, ווייל איר זאלט וויסן יעדער חזיר האט שוין א תיק, ער האט נישט יעצט אנגעהויבן, און זיי נעמען ארויס די פיקטשערס און זיי ווייזן דאס קינד דעיס, יא, די צוויי זענען זיי געווען. שוין, די פאליס האט נישט געדויערט, ס'האט שוין נישט געדויערט לאנג, זיי זענען געגאנגען זיי האבן אויפגעפיקט ביידע, און מ'האט זיי געברענגט צו די מאמע'ן און צו דעם קינד. און דאס יונגעל האט געזאגט יא ער האט מיך געטאטשט, בקיצור מען האט אים אויפגעפיקט און מען האט אים איינגעזעצט ביידע, סאו יעצט גיי איך ענק אויסלערנען, ס'איז געווען א צייט וואס מען קענט אריבער גיין די ווילימסבורג ברידזש מיטן באס אדער מיטן טרעין, ס'האט נישט געקאסט קיין געלט, מ'האט געהאלטן מיטן פיקסן, יעצט געדענקטס מיט א סאך יארן צוריק, היינט איז נישט דא מער די זאכן, היינט איז נאו פרי ריידס, יו טאטש א טשיילד יו דו די קריים יו פעי די טיים, דעטס איט. דעיס געט מיר אסאך סעטיספעקשאן ווייל איך זעה אז. כ'רעד, איך רעד, איך רעד דאך אריין אין א מייקראפאון, איך ווייס דאך א קליינעם אלימפוס, אזא טעיפ רעקארדער, שטעל דיר פאר, איך ווייס אפילו נישט אז מ'הערט עס, אין ירושלים הערט מען דאס יעדע וואך. סא, געלויבט דער הייליגער באשעפער אבי מ'הערט מיך, מ'זאגט דארטן שבת פארן קידוש, ויהיו דברי נשמעים, מיינע רייד זאלן אויסגעהערט ווערן, מ'זאגט עס אויכעט ביי ברכת כהנים, לעבודתך, פאר דיין ארבעט. יעצט, די פארקאקטע מח חנכים האבן אונז אויסגעלערנט מען זאל זאגן די קינדער זאלן אראפקוקן, ניין ניין ניין ניין ניין איך זאג יעדן איינעם קוק ארום און ווייס וואס ס'טוט זיך אלל אראונד יו, קוק נישט אראפ, האבן זיי דא צעטלעך אז נחום קוקט אראפ ווען ער גייט אין די גאס, וועל איך ענק זאגן ס'איז שקר, אדער ס'מיינט נישט נחום ראזענבערג ווייל איך קוק מיך אום אין אלע זייטן און אז איך זעה ס'איז אמאל דא קינדערלעך וואס שטייען ביי א קארנער און זיי האבן נישט ווער ס'זאל זיי קראסן און אסאך מאל זעען זיי אויף די אנדערע זייט קראסן. איינער, כאפט ער נישט אז יענער קען שנעלער לויפן אדער וואטעווער, קראסן זיי אליין, און דאס טאר מען נישט טון, מען דארף אנהייבן צו לערנען די קינדער וועגן קראסן, נאר אז א עלטערע מענטש שטייט לעבן דיר, נישט ער זאגט דיר געב א לויף, קען ער זאגן געב א לויף, און אל אוו ע סאדן קומט ארויס א קאר און בום, נישט געב א לויף, ער זאל מיט דיר מיטגיין, גיין און גיין און גיין, נישט אנכאפן, דאס דארף מען נישט, אבער ער זאל מיט דיר מיטגיין, און דעמאלטס קען ער דיך קראסן סעיפלי. יעצט ספירה איז א יומא דדינא, א גאנץ ספירה, אבער די ספרים ברענגען אז ס'איז נאר ביז לג בעומר, לג בעומר טוישט זיך עס אויף רחמים. פאר דעם איז דא אין די ספירה ביז לג בעומר צוויי און דרײַסיק טעג, וואס דאס איז כמנין לב, וואס איז יומא דדינא, נאכדעם הייבט זיך אן זיבעצן טאג וואס דאס איז כמנין טוב, פון צוויי און דרײַסיק ביז נײַן און פֿערציק איז דא כמנין טוב, און ממילא דארף מען וויסן, אונז לעבן מיר יעצט אין יומא דדינא, ס'איז נאכנישט אזוי פויגלדיג די גאנצע זאך. דארפן מיר נאך האבן גרויס סייעתא דשמיא און רחמים אז ס'זאל נישט געשען קיין אומגליקן, ווייל אז ס'איז יומא דדינא איז יומא דדינא, און יעדער זאל זייער שטארק אכטונג געבן אויף קינדער, נישט אויפפיקן היטשעס, די אלע זאכן מוזט עטס פארגעסן, איטס נאט גאנא ווארק, יו וויל דו די קריים יו וויל פעי די טיים, דעטס איט. כ'האב געוואלט אביסל רעדן וועגן א ענין, דאס איז נישט די שיעור פון די וואך, ס'קען זיין ס'וועט ארויפגיין, אבער איך וויל רעדן פון אן ענין וואס מענטשן דארפן וויסן, יעדער איד האט נסיונות, האט נסיונות, אין ביזנעס האט נסיונות מיט זיין ווייב, מיט הלכות נידה און די אלע אנדערע עניינים, נגיעות, און ער גייט דורך געוויסע נסיונות אין לעבן, און איז דא אזא מין זאך וואס דאס הייסט ברכת כהנים, דאס איז אין פרשת נשא אין ספר במדבר, וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו לאמר,

קען ער אים נישט סעקיורן אז מען זאל עס נישט צוגנב'נען האט ער גארנישט אויפגעטון, אבער דער אייבישטער ער איז דער שומר און ער איז אלעס. און ס'איז דא נאך אסאך מדרשים, יאר השם פניו אליך יראה לך פניו שוחקות, דער אייבישטער זאל דיר ווייזן א פנים מיט א שמייכל, פניו צהובות, ס'זאל זיין א ליכטיגער שמייכל, ויחנך יתן לך חן, ער זאל דיר געבן חן, ישא השם פניו אליך יכבוש כעסו.

לענינינו וואס דאס הייסט איז זייער פשוט, ס'איז דא מענטשן זיי שלאגן זיך פארן אייבערשטן און זיי מיינען טאקע דעם אייבערשטן, זיי מיינען גארנישט קיין פערסאנעל נגיעות, מען שלאגט זיך, מען שלאגט זיך, ווען זעט דער מענטש אז דער אייבערשטער האט ליב זיין ארבעט און אז ער איז צופרידן ווען ער ווייזט אים א פנים שוחקות, ער שמייכלט, נו אבער עס איז כי לא יראני האדם וחי מען קען דאך נישט זען דעם אייבערשטן, נאר אינמיטן די ארבעט ווערט מען געוואר, יא דער אייבערשטער האט דיך ליב, ער האט ליב דיינע. ארבעט וואס דו טוסט און ער שמייכלט צו דיר, ס'איז א מורא'דיגע זאך. יעצט, איך וויל ענק זאגן וואס איך וויל ארויסברענגען מיט דעם. יעצט ווייס איך, איך האב אזא מין זאך, וואס האב מיך אויסגעלערנט ווען איך בין געווען נאך א בחור אין די ישיבה, אז ס'איז דא אזא מין זאך מידות השתוות. מידת השתוות מיינט אזוי, ווען איינער זאגט דיר דו צדיק, דו ביסט אזא צדיק, און ער גלעט דיך און עווריטינג, און אין די זעלבע צייט ווען ער זאגט אויף דיר שייגעץ, דו רשע, דו מנוול, דו. חזיר, ביי אים דארף דאס זיין די זעלבע זאך, גארנישט קיין חילוק, מידת השתוות, ביי אים איז גלייך ווען מען לויבט אים צו ווען מען שעלט אים, איט מעיקס נאו דיפרענס. וויל איך מסביר זיין דא וואס דא איז געשען, יעצט איז מען דורך געגאנגען א יום טוב פסח, ס'איז דא אין בית שימוש, בית שימוש הייסט א טוילעט, און בית שמש איז א גרויסער טוילעט, א אידישער טוילעט, פארוואס רוף איך עס א טוילעט? דאס איז זייער פשוט אז ס'האבן זיך דארט אריינגערוקט זייער אסאך אידישע משפחות, און ביי אונז איז נישט געווען אזא מין זאך ווי מען זאל אויסלערנען א קינד אז דו מוזט פארשטיין מען טאר נישט אנרירן דעם פיפיק, דעם אייגענעם טאר מען אויך נישט, אפילו ווען מען גייט קטנים, מען מוז קענען אריינצילן אינעם טוילעט זאלסט נישט ווערן נאס, דארף מען אויכעט אנכאפן דעם ערווה נאר מיט א האנטוך, מען טאר עס נישט אנכאפן

טיפה זאל ארויסקומען גרויסע זאכן איז אז דער מענטש האט אין זין מחשבות זרות, ער וואוינט מיט איינעם און ער טראכט פון א צווייטן, צו כדומה, הרג'ט ער אפ זיינע אייגענע קינדער, דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, ווייל דער אייבערשטער וויל גוטס, נאר אונז כאפט מען נישט אז מען זאל באמת פליזן דעם אייבערשטן אזוי ווי דער אייבערשטער וויל איז שווער, ענד ווער נאט לוקינג פאר די הארד וועי, עווריבאדי איז לוקינג פאר די איזי וויי אוט. איז אזוי, איך האב זיך אריינגעלאזט אין א דרך, וואס די דרך האט מיך געקאסט זייער אסאך, קודם ס'האט מיך געקאסט אין די הונדערטער טויזענטער דאלער, איך מיין טאטע איז אוועק, מיין מאמע איז אוועק, איך האב געדארפט פארן אויף ארץ ישראל איך זאל האבן ווי צו דאווענען, מ'האט דאך מיך נישט געלאזט דא אין ערגעץ, פארוואס? ווייל יצחק לבנה שטערן מיט דעם עלפערט מיט דעם אנדערן שטערן שבתי קאהן זיידעם האבן געמיינט אז זיי זענען באלעבאס אויפן רבינ'ס מוסדות, וועגן דעם האט דעם רבינ'ס מוסדות אזא פנים ס'איז טיף אין דר'ערד, וועגן דעם לערנט מען קאמען קאור, וועגן דעם לערנט מען די אלע אנדערע טרייפענע זאכן, ווייל ס'האט נישט קיין מנהיג. דער מנהיג? קיינער איז נישט קיין מנהיג, איך קען אויך זיין דער מנהיג, ווער ס'שרייעט די העכסטע דער איז דער מנהיג, און ממילא זעמער גוט אין דר'ערד. ס'הייסט בעיסיקלי וואס דער רבי האט געהארעוועט אלע יארן, א איד וואס ער איז געשטארבן אן א קינדער, ער איז געשטארבן אן גארנישט, האט ער געהאט. איין זאך האט דער איד געהאט אז ער האט אויפגעשטעלט מוסדות התורה, די מוסדות התורה האבן געירשנט שקצים, יצחק לבנה שטערן ס'האט אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד, עלפערט וואס ער איז א משוגענער, זיין טאטע איז געווען א נישט נארמאלער מענטש, ער האט געהאט א מענטער, האט אים געזאגט יעצט זמן שחרית, און אטאמער האט ער אפגעדאוונט האט ער אים געזאגט יעצט דארף מען שוין נישט ביז מנחה, ער איז געווען א משוגענער, און די חברה האבן זיך צוגעטשעפעט צו דעם רבינ'ס מוסדות און זענען געווארן בעלי בתים דערויף, און וועגן דעם דעם רבינ'ס מוסדות פארט זייער

ער האט אים פון די טאטע זיינער האט אויך נישט צוגעשטעלט און ער האט זיין גערעכט אויך, סאו וואס האבן זיי פון די גאנצע זאך, דער רבי האט געבויעט געבויעט געבויעט, איך וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז דא א פלאץ וואס הייסט יענקי סטעדיום, א פלאץ ווי מען שפילט באל, דארטן קומט זיך צאם ביי אן עוורידזש באל געים בערך זיבעציג אכציג טויזענט מענטשן, סאו אויב אסאך פלייש מיינט עפעס, נו לאמיר ווערן חסידים פון יענקי סטעדיום, אדער פון מעטס סטעדיום, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? דא גייט פאר. ס'איז נישט דא קיין תוכן, ס'איז נישט דא קיין ערנסטקייט, ס'איז נישט דא גארנישט. טאמער איז יא דא אביסל ערנסטקייט ס'איז דא וואס זיי מאכן משניות אז קינדערלעך זאל לערנען משניות אלעס קומט נישט פון די ישיבות, דער מלמד איז א דר'ערד ליגער, איך ווייס איך האב אריינגעגעבן מיינע קינדער אין סאטמארע חדר און מיין קאזין איז געווען זיין מלמד בין איך צוגעגאנגען איך האב אים געגעבן אזוי ווי מיין טאטע פלעגט זיך נוהג זיין געגעבן חודש געלט ווייל די ש"ך זאגט אז מ'געבט חודש געלט פארן מלמד איז דא הצלחה און איך האב האב עס געגעבן און ווען איך האב געברויכט עפעס פון אים האט ער מיר געזאגט אזוי הער אויס איך ארבעט פון ניין טו פייוו און נאכדעם האט ער געזאגט זייער מיעסע ווערטער זאלסטו אייוו זייער מיעס דאס דאס זענען די היינטיגע מלמדים סא איטס א דזשאב לייק עווערי דזשאב איז א ניין טו פייוו דזשאב איז נאר אינטערעסטעט אין חינוך פונעם קינד סא וויי איז ער א מלמד וויי? סא די אונטערשטע שיעור וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז מען שלאגט זיך פאר אידישקייט ס'איז א גאנצע זאך און די שקצים האבן אונז מנצח געווען זיי לויפן ארום מיט

וואס איז דאס א לצנות? מ'קען טוהן וואס מ'וויל ענד דער איז נאובאדי ריספאנסיבל פאר עניטינג? איך זאג ענק נאכאמאל, די אידישקייט איז אזוי אין דר'ערד אז ס'איז ס'איז ממש אנבעליוועבל. איך האנדל יעצט, איך מיין אונז זעמער דורכגעפאלן, ס'איז דא פיר פרויען וואס זיי גייען יעצט חתונה האבן, צוויי האבן שוין דאכצעך מיר חתונה געהאט אויכעט אן א גט.

פאוער, פאוער מיינט אזוי, אלע רבנים האבן זיך געדארפט אפשמועסן אינאיינעם, ס'דא א שטאט וואס הייסט באלטימאר מערילענד, איז דא דארטן דער דיין, איינער פון די רבנים האט אמאל געזאגט אזוי, ביי אס איט שוד בי פיס אין די סיטי איט קאסטס אס א ביטערע פרייז אבער ווי ווענט טרו איט. איט, ביקאויז ווי פיגערד יו קען נאט העוו אין וואן קאמיוניטי פֿופֿצן רעלידזשענס און פֿופֿצן מענטשן וואס יעדער טראכט אנדערש, און דאס האט סאטמארער רב נישט געוואלט הערן, ער האט געוואלט פארן יעדער זאל מיר נאכקומען, איך בין גאון הדור צדיק הדור קדוש הדור, איך האב באשאפן דעם אייבערשטן חס ושלום, איך האב באשאפן די וועלט, איך האב אלעס געטון, קיינער קען מיר נישט זאגן וואס צו טון, יענער האט זיך אויך עפעס וואס צו זאגן, דו קומסט טאקע, דיין זיידע, די באבע, יא אלעס איז פיין, אבער יענער האט אויך געהאט זיידעס און באבעס. קיינער נישט געבוירן געווארן פון לופט, אפשר יא, ס'איז דא די מעשה פון די חידשא, קען זיין זיי זענען יא געבוירן פון לופט, ווער ווייסט היינט, סאו די אונטערשטע שיעור איז אונז זעמער טיף אין דר'ערד, דאס איז אלעס, דאס איז די באדאם ליין, אונז זעמער טיף אין דר'ערד, ס'איז דא די התאחדות הרבנים האט נישט קיין הכשר, שלאגט זיך דער עלעגאנטער מיט דעם מילך קעסטל, וויינבערגער, קהל, ס'א מלחמה איבעראל, נישט מען שלאגט זיך פאר אידישקייט ווער ס'האט געט ארויס א בעסערן פראדוקט, נע, מען שלאגט זיך וועם מען זאל מעביר זיין, וועמען'ס לייט. יעצט ברענגט מען אריין פלייש פון כ'ווייס פון וואו, פון פארטא ריקא צו פון וואו, כ'ווייס פון וועלכע לאנד זיי ברענגען עס אריין. איך וויל ענק פארציילן א מעשה וואס איך ווייס פירסט הענד. ביי אונז אין די משפחה איז דא איינער וואס האט זיך משדך געווען מיט א איד וואס ער שעכט פאר די רבנות אין א שטאט אין סאוט אמעריקע, וועלכע שטאט וויל איך נישט יעצט זאגן ווייל עס איז נישט קיינעמס ביזנעס. עסט עטס עניוועי פרעסן פלייש? איך פלעג אלץ זאגן, שטעל דיר פאר עס איז געווען דא א רעסטעראנט שלום לאנדא, נישט געהאט קיין הכשר, זיין אט האט אויך נישט געהאט קיין הכשר, קיינער נישט געברויכט, פארוואס? ווייל ס'איז א פרעס געשעפט, דאס איז דער הכשר. אה, חאזעריי פון וואס דא האט זיך אפגעטון, יעצט איך מיין נישט דווקא שלום לאנדא, קיין אנדערע האט אויך נישט געהאט, ס'איז געווען איינער פערל האט געהאט א רעסטאראנט דארטן אויף לי עוועניו ביי הופער סטריט, קיינער נישט כמעט קיינער נישט אינטערעסירט גארנישט, טאמער איז יא דא אויף איינער וואס אינטערעסירט זיך געט ער ארויס ווייל ער וויל יענעם ברע. דאס איז אלעס וואס דא איז דא, ס'איז נישט דא קיין יוניטי, ס'איז נישט דא קיין אחדות, און ווילאנג ס'וועט אזוי אנהאלטן עסט מען נישט קיין כשר פלייש. איז דא אין בעלז אין ארץ ישראל דער הויפט משגיח, דער הויפט הויפט הויפט הויפט הויפט משגיח איז ארויסגעקומען יעצט מיט אן עפנטליכן סטעיטמענט אז די גאנצע בעלזער הכשר איז נבילות און טרייפות און אלעס וואס דו ווילסט הערן. איך פרעג נאר א שאלה, ווי איז ער אבער געווען ביז יעצט? ער איז דאך שוין דארטן רוב יארן, האט'ס יעצט ערשט אנטפלעקט? ס'איז אלץ פאליטיקס, ס'איז גארנישט ווערט, און איך זאג ענק נאכאמאל, איך גלייב אויך אז דער אייבערשטער וועט אונז אויסלייזן כל יום אחכה לו בכל יום שיבוא, אבער ווען ער וועט קומען עט עס זיין מיט אזאלעכע חבלי משיח, וואס איך האלט מיר ביי גארנישט. יעצט, איך האלט אין איין זאגן אז מען דארף וואטשן די קינדער, מען דארף וואטשן די קינדער, די קינדער האבן נישט קיין שמירה, קומען אן די פרומע אלטע בהמות די אזיאטישע מארמאראשע פערד און זיי זאגן אז מען טאר נישט אויף.

די זומע, ווער ווייסט צו זי איז נישט שוואנגער פון אים? ס'איז דא אזא זאך, די גאנצע בונה עולם און מחריב עולם, די אלע ארגענעזעישאנס ארבעט מיט פארפרוירענע זומען, אז מען פארפרירט עס קען עס האלטן יארן, עס איז דא מענטשן איך האב געליינט וואס זיי לאזן צוואה אז מען זאל זיי באגראבן מיט א טעלעפאן, פארוואס? אז זיי האלטן זיי שטארבן פון קענסער מען קען זיי גארנישט העלפן, אבער איין טאג גייט מען דאך טרעפן א רפואה, האפענטליך, מסתמא וועט מען טרעפן א רפואה זאל מען זיי קענען אויפגראבן, אבער אז זיי זענען דאך שוין טויט און די באדי איז שוין. צעגאנגען קען מען דאך שוין גארנישט טון, זאגן זיי מ'זאל זיי באגראבן מיט א טעלעפאן אין א פריזער און זיי צאלן וויפיל ס'קאסט יעדן חודש. ניין דאס איז סתם דער גוי'אישער קאפ, אבער איך זאג עס סתם אזוי. דאס איז וואס דא גייט פאר. דאס איז דער אומגליק וואס דא גייט פאר און אין וואסער א מצב אונז לעבן מיר. ס'איז דא צוויי מענטשן, איינער איז דער עלעגאנטער, א חזר א פעדעפיל געווען, און נאכדעם איז דא דער אנדערער הילל וויינבערגער. זיי קענען זאגן אז פרויען זענען מילך קעסטלעך און אונז דארף מיר זיי טראסטן אויף שחיטה? איי דאנט אנדערסטענד דיס. אונז דארף מען זיי טראסטן, יעצט ברענגט מען פלייש פון איך ווייס ווי פון פארטא ריקא צו ווי ווי ס'קאסט א חילוק פון צען פופצן צוואנציג דאלער א פונט בהמה פלייש, איך וועל זאגן אז דאס איז די זעלבע ווי יענץ? זאגט מען מיר ניין ס'איז נישט אזוי גוט צו זאגן גיי גיי אין בוידעם אריין זאג מיר ס'איז גוט צו ס'איז נישט גוט, א בהמה איז א בהמה, דאס איז דער חורבן, דער חורבן איז מען רעדט ענק איין א קינד אין בויך, און מען האט אונז נאך אריין געברענגט דא פון ארץ ישראל, דער אמת איז איז דער רבי גערעכט געווען דער סאטמאר רב, ארץ ישראל האט אומגעברענגט אידישקייט מיט איינגעברענגט דא אין ארץ ישראל איז געווען אזא זאך וואס מ'האט געמאכט סופערמארקעטס פאר ארעמע מענטשן, אלעס איז דאך נאר פאר ארעמע, קיינער טוט דאך נישט נאר פארן ווי מ'זאגט פארן ארעמען מענטש, און אריינגעברענגט, מ'האט אריינגעברענגט אין בארא פארק א חלק פון דעם סטאר, און דער סטאר פארקויפט אלעס אונטער די מארקעט פרייז, דעטס אלל איט איז, ס'איז גארנישט מיט נישט, איך זאג ענק נאכאמאל קענסט נעמען א. טראק א פארטי פוט קאנטעינער און אריינפירן נבילות טריפות און נאבאדי איז גאנא נאו די דיפרענס ס'דא איינער וואס האט געלערנט מיט אונז אין ישיבה און ער האט אנגעקויפט ס'האט זיך געעפענט א זייער א שיינעם סטאר א סוקסעספול סטאר אין פלעטבוש און שוין ער רופט מיך אריין איך זאל באקוקן דעם סטאר ווייל ס'איז ער קויפט זייער אסאך סחורה און איך באקוק עס ס'קומט אן א טראק פול מיט בהמה פלייש איר הערט ס'איז נישט געשטאנען קיין משגיח ס'האט נישט געהאט קיין בלאמבעס די טראק איז געווען אפען ס'איז נישט ווען עס איז געווען צוגעשפארט און ער קומט צו פארן פון די מידוועסט, א גוי דרייווט עס, זאג איך פאר יענעם דעמאלטס אויפן פלאץ, זאלסט וויסן איך וואלט אין דיין סטאר נישט געקויפט אפילו א אייזקרים, פרעגט ער פארוואס, זאג איך אים וואו די השגחה, וויאזוי ברענגט מען אזוי פלייש, איך ווייס דו האסט צו טון מיט די רוסישע מאפיא, דו ביסט אין פלעטבוש, זיי לייגן זיך אריין איבעראל, און איך בין אויך נישט זיכער אז דאס קומט פון א כשר פלאץ אינגאנצן, איך בין נישט זיכער, איך געדענק מיט יארן צוריק האט מיר דערציילט א שוחט אז מיעל מארט אין די זעלבע צייט וואס ער פארקויפט כשר זאל דער סאטמארער רעבעצן האט אים אויפגעהאלטן אז אויפגעארבעט אז אונז זאלמער קויפן נאר זיין פלייש פלעגט ער פארקויפן טרייפענע טשיקנס אויכעט ער איז אין ביזנעס נישט פאר היימישע אוודאי נאר פאר גוים נו און דאס מישט זיך קיינמאל נישט אויס הייסט און אז סאיז דא שארטעדש לייגט מען נישט צו לאז אפ מיט די שטותים א מענטש וואס ער קען האנדלען מיט נבילה טריפה איז ער שוין נישט אויסגעהאלטן על פי הלכה ווייל מען טאר נישט איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם איז למעשה איז יאר השם פניו אליך ויחנך ווען ער ווייסט א מענטש אז ער טוט גוט. איך האב ברוך השם אסאך נסיונות, כ'מיין איך זאל ענק זאגן, איך האב געדאווענט דעם פסח ביחידות, כ'האב נישט געדאווענט אין שול אפילו, איך בין ארויס געגאנגען ווייל דער שייגעץ איצעלע גליק האט אונז איבער געלאזט אן אבן נגף, און דער שייגעץ האט געזאגט הויך אינמיטן מ'האט געפירט דארטן א קידוש, שרייט ער אויף מיר, ווייל ער ווייסט דאך איך איך האלט פון זיין טאטן זייער שטארק, שרייט ער אויף מיר הויך אין בית מדרש, אז דו גייסט נישט ארויס פון דא, אייל טעיק ע נייף ענד. קאט יור דיק אף. איך זאג עס דיר אזוי ווי ער האט עס געזאגט, דאס האבן עס געהערט צענדליגע מענטשן. יעצט דארט איז געזעסן איינער וואס ר' איצו גליק'ס זון האט מטמא געווען זיין זון מיט אסאך יארן צוריק. ער געווען א א חזיר, ער איז אויף דראגס, ער קומט אריין אין שול, די גאנצע שול שטינקט פון דראגס. בקיצור איז ער געגאנגען, ער האט גענומען א באטל, א גלאזערנעם באטל, סאדע, ער האט אים אויסגעשאסן אלע ציין פון פיסק, ער האט נישט קיין אמת'ע ציין, ס'אלץ פאלשע ציין. פאר אים האט ער מורא. און ער איז דארט געזעצן ווען ער האט עס געזאגט, האט ער זיך אנגערופן, איצו ווילסט נאכאמאל א באטל אין פיסק, נישט איצו, איצו'ס זון. און נאכדעם איז דא אן אנדערער וואס איז דארט געזעצן וואס איז א פאליס אפיסער און האט עס געהערט, און זיי האבן אים געזאגט, ליסן, יו העוו טו געט אוט העיר ביפאר יו געט ארעסטעד, מען האט אים שוין ארעסטעד, דער בריל, מיכאל בריל, ס'איז דא איינער בריל, דער וואס פירט די כולל דאבעליו. ער שנארט געלט און ער טוט און ער טוט, ער טוט גארנישט, ער האט א צוגעמאכטן בילדינג און די לעקטער איז אויס. אז טאמער האט ער געהאט אמאל יום טוב האט ער געהאט אמאל אן עולם, האט מען געטראפן א מיידל אויפן דריטן שטאק ווי מ'האט זי גערעיפט, נישט מיט כח, זי האט געוואלט, דאס איז די גאנצע זאך און דאס האב איך דעמאלטס געשריגן, ווילאנג סאטמאר וועט נישט נעמען קער פון זייערע שקצים זעמער אונז אין געפאר ווייל זיי קומען דאך צוריק צו די עלטערן, טא דאס איז א חיימא, א חיימאוויטש, א קראנקער משוגענער, גייט צו אלע חתונות, סטראשעט פרויען, מ'זעט ווידיאוס, א שמוציגער יונג, א נערוון קראנקער, מ'האט אים ריהעביליטעיטעט אין ביקאן ניו יארק, און צוריק געקומען דא, ס'איז ככלב ששב על קיאו, דאס איז וואס דא גייט פאר מיט די אלע מענטשן, אונז דארפן פון דעם אלעם ליידן, פארוואס? ווייל דער טאטע האט א מורא געהאט צו גיין צו א משוגעים הויז און אים אריין געבן מ'זאל אים ריהעביליטעיטן מיט צען און צוואנציג יאר צוריק, וואטס גאוינג אן היער? איז דא אין דעם אויך זייער אסאך שווערע זאכן פארוויקלט, איך האב נישט געהאט גאנץ פסח ווי צו דאווענען. עת הצלחה א גוטס וואס כ'האב יא געהאט איז אז ס'געווען פארטאגס שביעי של פסח בין איך אדורך געגאנגען דעם ים, כ'בין דורך געגאנגען די ווילימסבורג ברידזש ווייל איך דאווען דאך אין מאנהעטן אבער כ'האב נישט דא ווי צו דאווענען, כ'קען דאך נישט גיין צוויי דריי מאל יעדן שבת און יעדן יום טוב ס'איז צו ווייט פאר מיר שוין היינט, און כ'האב אזוי געזאגט שירת הים ויושע השם ביום ההוא, כ'האב אזוי. טארק מתפלל געווען פארן אייבערשטן, פאר מיר, פאר מיין ווייב, פאר די קינדער, און פאר כלל ישראל, מען זעהט ממש מען גייט צו אזא וואסער, די פילינגס איז ביקעים ווערי האי, אימאשענעל, דא אין די אידן אריין אין ים, איי עס איז נישט דא אויף דעם פלאץ אין די איסט ריווער, אבער סדנא דארעא חד הוא, עניוועי, אבער קיין שיל ווי צו דאווענען האב איך נישט און איך ברויך נישט, איך וויל שוין נישט מער א שיל, כ'האב געזעהן די שיל וואס האט מיך אריינגעלאזט איז. העלפט פון זיי זענען געווען מחללי שבת בפרהסיא, ס'געווען איינער משה שלמה וואס ער איז געווען דער היטמען פון ראביי פישמאן, ס'איז געווען א רב האט געהייסן ראביי פישמאן, דער פישמאנ'ס ווייב ארבעט פאר סאטמאר דעפארטמענט אוו עידזשינג, איז אז איך בין געקומען דא דאווענען איז זענען זיי געגאנגען זענען געלאפן און זיי האבן געזאגט אונז וויל מען נישט, סאטמאר האט אפגעקאלט פישמאן זאלסט וויסן מ'וועט ארויסווארפן דיין ווייב, עס איז געווען איין מענטש וואס ער הייסט מארי נידלמאן וואס עטס שרייטס אויף אים ימח שמו, שרייטס וואס עטס ווילטס, ער האט געזאגט דער מענטש גייט דא דאווענען, און ער האט געזאגט פאר פישמאן דו האסט דאך נישט קיין שום רעכט צו מישן אין וואוטס און ווער ס'זאל יא דא דאווענען און ווער נישט, דו ביסט דער ראביי, ער האט געזאגט ווי רעספעקט יור אפיניען באט ווי קען אוועררייד איט, בין איך געבליבן דארטן דאווענען, אלס פישמאן אויס וואלט איך נישט געקענט דארט דאווענען אבער ער געווען א מחלל שבת בפרהסיא ער פלעגט אריין קומען יעדן שבת אין די פרי ער האט געזען אז ס'נישט דא גענוג וואסער אין קעטל האט ער צוגעגאסן אום שבת, איך האב אים אלץ געזאגט און ער געקענט, ער איז נישט געווען קיין אן עם הארץ אין די גאס. דער משה שלמה'ן זיין זון איז דער דאקטער דא אין אין כ'ווייס אין ראס סטריט ערגעץ. יעדער האט מורא געהאט פאר סאטמאר, יעדער האט מורא געהאט פאר טשיינע, אמעריקע האט מורא געהאט פאר טשיינע, זיי האבן מורא געהאט פאר רוסלאנד, היהיהי שטעל דיר פאר א לאנד וואס האט זיך נאכנישט אנטוויקלט איז א בעסערע לוחם קעגן רוסלאנד ווי אמעריקע, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, מען דארף נאר האבן גאטס ענד באלס, איי גאטע דו איט ענד יו'ל דו איט, סאו יעצט די אלטע זענען אויסגעשטארבן, די יונגע נעמען איבער. יעצט איז דא דארט איינער וואס איז אויף די קאמיטעיס האט מיר אפען געזאגט שטילערהייט איי עם געי איך זוך א זכר, נו דאס איז שוין נישט קיין בושה היינט, מען קען זיין א ראש הקהל אין א פלאץ און מען קען זאגן אפן איך בין געי, איי דער אייבערשטער זאגט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, אה לעיטער פאר דעט ווי דו וואט ווי וואנט, און דאס זענען מיינע ווי מען זאגט קאלעגעס, איך האב שוין נישט מיט די שיל גארנישט, איך האב שוין געזען אז ס'איז ביטער ווי א גאל די גאנצע זאך. פאר צוויי יאר צוריק האבן זיי מיר געזאגט גיי נישט אוועק אונז מיר עס אויפארבעטן אז דו וועסט הנאה האבן, פאר א יאר אויך די זעלבע, יעצט ס'איז שוין געווען זענען געקומען יונגלעך און מיידלעך אויכעט, מען האט געמאכט א גאנצן זיץ, א קום זיץ, שוין ס'איז נישט פאר מיר מער דעטס איט, איך ווייס נישט צו ס'איז א מצוה דארטן צו דאווענען ווייטער צו נישט, נישט צו דעם וויל איך אבער צוקומען, יעדער פארשטייט אז א איד האט נישט קיין שול ווי צו דאווענען, די רבי סאטמאר רב פלעגט זאגן אז מען זאגט איך קויף א שטאט, וואס הייסט א שטאט? קויפסט א סיט? זאגט די רבי ניין, דעס דעס איז א שטאט, דאס איז דיין עתיד, פון יענע וועלט גייסטו קומען פון דארט קוקן וואס מען טוט אויף דיין סיט, וואס דיינע קינדער און דיינע אייניקלעך טוען, ס'איז א מורא'דיגע זאך, דו האסט ווי מען זאגט א פרי ענטרי אויף די וועלט, ווען מען זאגט אפאר מאל א יאר, פיר מאל א יאר זאגט מען מזכיר נשמות, ס'האט הויכע סודות, ס'איז אלץ פארבינדן מיט אונטן און מיט אויבן, די תורה מ. קשר אונטן מיט אויבן. יעצט איך פאר מיר בין איך דאך א צובראכענע נשמה. א איד האט נישט וואס צו דאווענען, איך בין שוין איך בין שוין אין די יארן, איך ווייס נישט ווי לאנג איך נאך דא אנציען, איך האב אפילו נישט קיין שול ווי צו דאווענען, ארייט איך האב מיר געקויפט א פלאץ ווי צו ליגן, איך האב גאנץ סאקמער קאקמער אין דר'ערד. אז ווען איך וואלט געשטארבן וואלט מען זאגן אז ער איז נישט געווען קיין היימישער נישט געווען קיין מעמבער איך בין יא געווען זיי האבן מיך ארויסגעווארפן נאר ווילסט עפעס וויסן אז זיי האבן מיך ארויסגעווארפן איז א סימן איך טאר מיט זיי נישט ליגן ווייל ווער ס'ליגט אויבנאן לעבן דעם רבי'ן און לעבן דעם אוהל דאס איז געווען אוכלי ומאכלי נבילות וטריפות נישט געווען קיין איינער קיין ריכטיגער דארט. אלע רבנים דארט, כ'האב זיי אלע אין בוידעם, אבער דער מצב איז נישט גוט, ווייל ווי נישט וואס, א מענטש דארף האבן א פלאץ, איך האב מיך געוואלט באזעצן אין ארץ ישראל, כ'האב מיך באזעצט, כ'האב מיר געקויפט א דירה, אבער איך קען נישט דארט בלייבן וואוינען, ווייל זיי זענען רשעים, זיי טוען אן גרויסע צרות פאר אידישקייט, עס איז נישט קיין פלאץ פאר מיר, איך דארף אויף די עלטער זיך צו ווערן א סאלדזשער, איז פראבלעמען, ווייס איך נישט, טו איך יא גוט, טו איך נישט גוט, טו איך אהער, טו איך אהין, זאגט ער אבער דער חומש, יאר השם פניו אליך ויחנך, דער אייבערשטער געבט א שמייכל. צו דיר. ווען געט ער א שמייכל כי לא יראני אדם וכו', נאר עז טיים גאוז ביי זעהסטו כסדר מורא'דיגע זאכן, און דאס וויל איך יעצט רעדן. ס'איז דא אזוי, ס'איז דא א פלאץ אין ארץ ישראל, ס'איז מסתם די גרעסטע אידישע ארטאדאקסישע ישוב, ס'הייסט בית שימוש, בית שימוש מיינט א טוילעט, א טוילעט. ס'איז דא א שטאט וואס הייסט בית שמש, ס'איז איין גרויסער טוילעט, א האוער האוז איז עס, מ'האט דארטן גערעיפט מיידלעך, מ'האט גערעיפט יונגלעך, מ'האט שוין געטון דארט אלעס אויף דער וועלט, אבער ביז יעצט האבן מיר זיך אונז נישט געשלאגן מיטן חזר, ווייל דער חזר האט דאך געזאגט קעניעווסקי מיט פלאפאקעווסקי, מ'טאר נישט און מסירה, און אפילו דער קעניעווסקי וואס אונז האמער אויף אים געארבעט א לאנגע צייט, ער איז אויכעט האט געגעבן א היתר מ'זאל גיין צו די פאליס, אבער באהאלטענער. הייט שטילערהייט, וואס הייסט שטילערהייט? איטס גאנע בי אין די נוזפעיפער טומארא, און אז דו גייסט נישט צו די פאליס וועט עס אויך זיין אין די נוזפעיפער, אזוי נישט אויסגערעכנט צו זיין, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז ממש נישט צום גלייבן, און נאכדעם זארגט מען זיך פארוואס די חזירים לויפן ארום, פארוואס זאלן זיי נישט ארום לויפן, ס'איז דא איינער משה טרענער, איך האב געכאפט אז ער גייט דארטן אין אן אוהל אין מאנסי, דארט איז דא עפעס א רעבישע אוהל אויף די אנדערע זייט פון די גאס, איז דארטן דא א ראוד, דארט ווי קלויזענבורגער האט, כ'מיין.

הענט און פיס, צו ער גייט ווייטער צו נישט, איי דאנט קעיר, וואס בין איך מער געטריי פאר די אידן וואס זיי ליגן די דעעשער רבנים זיי ליגן אין דעם מח ווי די אייגענע קינדער, שטעלט קאמערעס, דו סאמטינג אבאוט איט, באט נאובאדי קעירס, למעשה וואס איז געשעהן די וואך איז געשעהן א מוראדיגע זאך, איך באקום א טעלעפאן קאל פון ארץ ישראל, ער זאגט מיר אזוי, זיין שוואגער איז געשטארבן, ער האט איבערגעלאזט א שטוב מיט קינדער, איך וויל נישט זאגן וויפיל ווייל איך וויל נישט מ'זאל קענען נאכגיין די מעשה, ווייל אז מ'וועט קענען נאכגיין די מעשה וועט עס זיין א פגם משפחה, ער האט איבערגעלאזט א שטוב מיט קליינע קינדער יתומים. און ווען ס'איז דא יתומים ווייסט מען דאך אונז די חזירים די שארפן זיך אויס די שווערד, א ביטער אומגליק איז למעשה, איך טריי צו לערנען דעם עולם כאפ נישט קיין היטש איטס גאנע קאסט יו יור לייף, שוין איז דא צוויי מיט רויטע בערד וואס זענען ארום געפארן אין בית שימוש און זיי גייען זוכן קאסטומערס היטשעס טרעפן זיי א קליין יונגעל וואס איז גארנישט איך וויל נישט זאגן ווי אלט ווייל איך וויל נישט מ'זאל קענען צוזאם שטעלן די מעשה ווייל איך בין זיכער ס'העט שטיין אין צייטונג אויכעט איך מיין איך כ'זאג פאר יעדן איך רעד אפן איך האב נישט קיין פראבלעם, איז געגאנגען דער יונגל איז ארויסגעגאנגען אין די גאס, און אין ארץ ישראל איז היטשינג איז די סארס אוו טרענספארטעישאן, ווער ס'ווייסט פארט מוצאי שבת ארויס פון ירושלים אדער ארויס פון בני ברק וועסטו זען וואס דארט טוט זיך, טויזענטער היטשהייקערס, מענער, פרויען, מיידלעך, יונגלעך, הו קעירס, וואטס די דיפרענס, און מען זעצט זיך אריין מיט א פרעמדע מענטש און מען פארט, און שוין, און ס'איז צרות. אמאל לאזט זיך עס אויס ביטערליך און אמאל ווערט עס געמאכט א שווייג. זיי זאגן יעצט אז וואלדער ס'איז דא פון הונדערטער און הונדערטער קעיסעס. ווי איז געווען די קעיסעס אלע יארן? מ'האט געמאכט א שווייג, מ'האט מורא געהאט. ס'איז דא, כ'וועל ארויפלייגן די וואך מיין שיעור אויף היברו פון א מיידל וואס זי זאגט מ'האט איר צוגע'גנב'עט אירע יונגע יארן, מ'האט איר אלעס צוגע'גנב'עט און זי גייט מתבודד'ס אין וועלדער און זי זוכט אז דער אייבערשטער זאל איר אביסל דערפרייען.

און די זעלבע גייט יעצט זיין מיט טשיינע אויכעט, מיט טשיינע און מיט און מיט רוסלאנד, יא דער אייבערשטער זאגט וועסט דיך נישט פארשמירן, הרבה דרכים למקום, איך האב אסאך וועגן, איך וויל יעצט צוקומען צום פונקט, איז דא א איד וואס איז געווען אויפן טויטן בעט, אפאר חדשים צוריק, געווען אויפן טויטן בעט, און ער רופט צו זיין פרוי און ער זאגט איר הער אויס, אנפארטשונעטלי לאז איך דיך איבער מיט א שטוב מיט קליינע קינדער. קליינע קינדער זענען זייער וואלנערעבל ווייל יעדער חזיר זוכט א קליין קינד, ווייל שטעל דיר פאר ס'זאל קומען א איד מיט א לאנגע בארד און א קינד זאל ווייזן אויף אים אז ער האט אים געפעצלט אין מקווה, ווער וועט אים גלייבן? היינט גלייבט מען, אבער אמאל איז דאך געווען אזוי, ער וואלט נישט געגלייבט. אייזיקל גאלאנטער דער שייגעץ, א שייגעץ טמא, מ'האט אים געזאגט אז ס'איז דא א בעיקערי אין בארא פארק וואס ס'באקט געהעריג אחרון של פסח חמץ דאס יאר נישט ווייל ס'איז געווען שבת און קען זיין אויכעט היינט קוקט מען שוין נישט אויף גארנישט און ווי האט רבי געזאגט פארוואס מ'טאר נישט האבן אן עירוב אין בארא פארק ווייל דארט טוט מען באקן א גאנץ שבת פיצא אין אלע פיצא סטארס קען זיין ער איז גערעכט קען זיין אז ס'איז דא אן עירוב מעג מען דאך איז געגאנגען דער טאטע ער זעט ער האלט פארן שטארבן ער לאזט איבער א שטוב פיל מיט קליינע קינדערלעך זאגט ער פאר זיין ווייב איך וויל דיר זאגן איין זאך איך וויל דיר געבן א טעלעפאן דו זאלסט אויסהערן דעם טעלעפאן יעדע וואך און דארט וועסטו דיך אויסלערנען דאס אלעס וואס איך האב געלערנט מיט מיינע קינדער, מ'טאר נישט גיין מיט היטשעס, מ'טאר נישט גיין מתייחד מיט קיינעם, מ'טאר דעם מלמד נישט טראסטן, וועסטו אלעס הערן. און וועלכן טעלעפאן האט ער געגעבן? מיין טעלעפאן, הער וואס דא טוט זיך. יאר השם פניו אליך ויחנך, קאלט מיך אפ אירס א שוואגער, און ס'זאגט דו ווייסט נישט וואס דיין האטליין טוט? ס'דא איבער הונדערט פרויען וואס אונז ווייס מען וואס ס'הערט דיך אויס יעדע וואך. ס'איז אנבעליוועבל, דאס הייסט יאר השם פניו אליך, דער אייבערשטער געבט א שמייכל נאכעם, יו דואינג גוד, סאו לאמיר גיין יעצט ווייטער, דאס אינגל איז ארויס געגאנגען אין בית שמש, און בית שמש מיינט אין בית שימוש, און ס'פארט דורך צוויי רויטע בחורים מיט רויטע בערד, און זיי פרעגן, בחורים צו יונגעלייט ווער ווייסט, און זיי פרעגן, איר ווילט א היטש, איר ווילט א טרעמפ הייסט עס דארטן, זאגט ער יא, איך וויל גיין דארט און דארט, זאגן זיי, אונז גיימער פונקט דארט אהין.

און זיי האבן אזא ספעשל, זיי האבן פרויען, היימישע פרויען אין די פאליס פאר אינוועסטיגעישאנס ווען ס'טוט זיך סעקשועל אביוז, זיי זענען זייער גוט מסודר, און מ'האט אריינגעזעצט דאס קינד אין פאליס סטעישאן מיט די מאמע, פארשטייט זיך מ'זאל אים נישט קענען פעצלען, און מ'האט ארויסגענומען אפשר דרייסיג אדער פערציג פיקטשערס, ווייל זיי ווייסן ווער די חזירים זענען, נאר ימח שמו די רבנים קאנעווסקי שכ. טעפסקי טאטאראטעפסקי, די דר'ערד-ליגערס זיי האבן נישט געלאזט מ'זאל גיין צו די פאליס, ווען נישט וואלטן אונז געהאט א קלין קאמיוניטי שוין צען יאר צוריק, דאס וואס דו זעהסט יעצט אביסל קלענלינעס דאס איז ווייל איך האב מיך געשלאגן, איך האב געזאגט ביי מיר איז נישט דא קיין רב, ביי מיר איז דא א גאט און א תורה, די רבנים זאלן גיין אלע אין דר'ערד, יעצט איז מען געוואויר געווארן ביי קאניעווסקי אין שטוב טוט זיך מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס, יא ס'איז דארטן גוט משוגענע חברה, זיי פארקויפן אידישקייט, בקיצור געגאנגען די פאליס זיי האבן ארויסגענומען דרייסיג צו פערציג. פיקטשערס און זיי האבן אראפגעלייגט די פיקטשערס און געזאגט פאר די יונגעלע וועל דיר אויס ווער עס האט דיך אויפגעפיקט אויף א היטש און דאס קינד קוקט אויף יעדן פיקטשער עקסטער דורכגעגאנגען גייט נאכאמאל דורך און ער זאגט זעסט דאס איז איינער און דאס איז די צווייטער לעבן אים געזעסן שוין נו למעשה איז אזוי מיר גיין צו דיסטריקט אטוירני טשארלס היינס סאקמער קאקמער שמאקמער בהמות נא. זיי האבן אויפגעפיקט ביידע, צוויי שעה דערויף האב איך שוין באקומען א טעלעפאן קאל אז זיי זענען ביידע אויף אזיקים, ווייסט וואס ס'הייסט אזיקים, איך ווייס אויך נישט פונקטליך, דער רבי האט מיך נישט געלאזט רעדן עברית, נאר ס'הייסט טשעינס, זיי זענען שוין געווען אין פאליס סטעישאן מיט טשעינס, ענד נאו דעי העוו טו פייט דעיר וועי טו געט אוט, ענד דעטס וואט יו גאנא לערן, דאס הייסט יאר השם פניו אליך ויחנך, ס'איז דא א איד אין ניו יארק וואס ער ווייסט נישט פון די אלע זאכן, איך מיין ער, פראבענט טו סעי, ער איז א פארנומענער מענטש מיט הונדערטער זאכן. כ'האב אויך שוין געהאט א זכיה, כ'האב צוגעשטעלט פאר הונדערטער אידן וואס זענען אנטלאפן פון אוקריינע, א סדר, כ'האב אנדערע זאכן וואס איך שטעל צו, יעצט האט מען צוגעשטעלט א סקול, ס'איז דא פערציג פינף און פערציג קינדער, די אונגערישע קענען נישט קיין רוסיש, די רוסישע קענען נישט קיין אונגעריש, מ'האט צוגעשטעלט, מען טוט וואס מען קען, למעשה, ס'האט געהייסן איך פאר אפילו אראפ, און דעמאלטס וואך איז אריינגעקומען אז רוסלאנד האט געזאגט הנני נותן את כל מגיפותי יעצט גיי איך אריין מיט נוקס, איך האב מיך נישט דערשראקן, אבער זיי האבן געטענה'ט. אנע קום נישט ווייל דו קענסט נישט וויסן, א פליגער אין די לופט איז אויך איינגעשטעלט, פאר איך נישט פאר איך יא, אבער מ'האט אלעס ערלעדיגט, זיצט זיך א מענטש דא שטילערהייט, באדערט נישט קיינעם, האט נישט קיין שול ווי צו דאווענען, סאו דען דאס איז שוין דעם אייבערשטנ'ס חשבונות, דאס זאל ער פירן, ער זאל נעמען דעם עלף פערד, ער זאל אים אראפנעמען פון די מעפ, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם, אים, מיט די אלע שקצים, מיט דעם יצחק לבנה שטערן, מיט דעם אנדערע שטערן, שבתי כהנ'ס איידעם, ווער זיי האבן גענומען דעם רבינ'ס מוסדות האבן עס מייבם געווען, ווער זענען זיי? מיין טאטע האט געשוויצט פארן רבינ'ס מוסדות, יעדעס מאל דער רבי האט געדארפט בויען א מקווה דאס יענץ האט ער געבעטן נו, געטס מיר, מיין טאטע האט אלץ געגעבן, מיין טאטע האט דאך געגאנגען נאך געלט, ס'איז נישט געווען זיין געלט, מיין טאטע איז געגאנגען נאך געלט א גאנץ לעבן, אזוי ווי מיין פעטער, מיין כ'האב געהאט א פעטער וואס איז אויך געגאנגען האט אויסגעהאלטן מיט דעם גאנצע וויזשניצער מוסדות דא, איז מיין טאטע אז דער רבי האט גערופן האט ער גראד געגעבן, נאכדעם קומען זיך אן די נייע, די זנאים, און זיי פירן די שטאט. וואס פירסטו ווער? עלף פערד האט איין מייל, איך קוק אים אן, איך טרעף אים אמאל אין די גאס, פון ווען ער האט מיך ארויסגעווארפן ביז יעצט איז די בארד געוואקסן אין די ברייט און אין די לענג דאפלט, איך דערקען אים אפילו נישט, ער צו מיר זעט ער היינט אויס ווי סענטע קלאוץ אליינס, ער איז א סענטע קלאוץ, סאנטא מאריא מיט סענטע קלאוץ עס איז די זעלבע, מען האט זיי ביידע איינגעזעצט און א שוואגער זיין. איינער וואס ער נעמט קער פון די יסומים וואס ער וואוינט אין ארץ ישראל, ער האט אנגעהויבן צו קאלן ר' נחום און ר' נחום יאר השם פניו אליך ויחנך, די רבונו של עולם האט דיך ליב, ער האט ליב דיין ארבעט און זאלסט ווייטער אנהאלטן, זאג איך איך האלט עניוועי ביים אנהאלטן, איך האב אים געזאגט איר זאלט וויסן ס'איז דא אזאך וואס הייסט א קארדלעס מייק, איך רעד אויף א קארדלעס מייק די גאנצע צייט, איך בין נישט אינדערהיים, איך בין דא, איך בין דארט, ווי דו ווילסט, מ'צינדט עס אן, ס'האט א בעטערי און ס'פארט, דעם מייק וויל איך מ'זאל מיר מיט לייגן אין. איר ווייסט פארוואס איך וויל פין דארטען ארויס שרייען דעם דבר השם ברמה מיט די וואטשן די קינדער? איך וויל נאכאמאל זאגען, די אלע זאכען וואס מען האט ענק איינגערעדט אז דאס האט צו טוהן מיט צניעות, מען טאר נישט רעדען מיט די קינדער, מען טאר זיי נישט אויפקלערען, ס'איז בול שיט, דעטס אלל איט איז. מיר האט דערציילט א א מלמד, א מלמד וואס לעבט שוין נישט היינט, האט מיר געזאגט אז ער האט געוואלט אנהייבען צו רעדען פין די עניינים ווייל ער קומט פין אזא חדר ווי מען האט גערעדט די אלע זאכען, האט ער געוואלט רעדען פין די זאכען, נאר וואס איז געשעהן? איינער האט געפרעגט דעם רעבן א שאלה, רעבע איך פארשטיי נישט, עס איז געווען די לאנגע ווינטער נעכט, און די רעבע האט געזאגט אז איך זאל זיצן דא אין חדר, און די האסט מיט מיר מזנה געווען, די האסט מיר געהייסן איך זאל דיך אויסלעקן, אזוי האט דאס קינד געזאגט ברבים, ס'איז דא טעיפס פון דעם, דעמאלטס האט מען געמעגט, נאר יעצט איז געווארן אן איסור, האבן די רעבעס מיאש געווען, וואס דארף מען אונז אלע כאפן פראסקעס, אה, די העל מיט איט, לאמיר נישט רעדן דערפון, נאר וועגן דעם איז עס בטל געווארן, געקומען מיט פרומקייט אז עס הייסט מען זאל נישט אויסלערנען די קינדער. אז דו נעמסט דיין זון אין.

אין דארט וואו איך פלעג דאווענען האבן זיי געמאכט א טעות, זיי האבן נישט געמאכט קיין יוראנעלס אין די מקווה, איז פישט מען אריין אין די מקווה, אדער ס'איז דא אנדערע מענטשן, זיי גייען צום שאוער און זיי פישן אריין אויפן שאוער, דו פארשטייסט וואסארא חאזעריי דארט איז געווען, און איך האב געשריגן נעמטס איין מקווה, ס'איז דא דארטן דריי טוילעטס, נעמטס. איין טוילעט ברעכטס אויף די וואנט און ס'זאל זיין מען זאל קענען גיין פון די מקווה אין טוילעט האבן זיי געזאגט חזקל ראזענבערג זיי האבן געזאגט מען ברויך נישט מען ברויך נישט קיינער ברויך נישט גיין אין טוילעט אקעי פיין איין טאג האב איך געקויפט ס'איז דא אזא מין קאלערינג איך האב עס אריין געלייגט אין די מקווה קיינער האט נישט געוויסט ס'איז געווען פרייטאג און מענטשן האבן אנגעהויבן צו שרייען אוי ס'בליט מיר פון פיפיק ס'בליט מיר זאג איך יענעם ס'בליט נישט די חזיר די האסט אריין געקטנ'ט אין די מקווה איך האב אריין געלייגט אזא קעמיקל. וואס איז ריעקשען צו יורין, מ'נוצט עס אין אלע גרויסע פאבליק סווימינג פולס, איינער פישט אריין געט מען אים א סאמאנס און מ'טאר קיינמאל מער נישט צוריק קומען, ס'איז גארנישט, זיץ רואיג, איז אזוי איז בקיצור יעדער האט זיך געטובלט אין יענעמ'ס קטנים און אין יענעמ'ס שמוץ, דעטס איט, דער עולם וויל נישט פארשטיין א מקוה מוז זיין סענעטערי, און אז ס'איז נישט איז געקומען קאראנע און אנדערע, עס וועט נאך קומען קראנקייטן, זיי זאגן אז עס וועט נאך קומען אסאך קראנקייטן. עס איז נישט סענעטערי, מיר האט געזאגט דער ענדזשעניר פון וואסער פון דאן האטעל, ס'איז דא א האטעל אין תל אביב וואס הייסט דאן האטעל, זאגט ער פאר מיר אז ער איז געגאנגען אכט יאר אין קאלעדזש זיך אויסצולערנען ווי אזוי מען האלט א וואסער סענעטערי ס'זאל זיין זויבער, און די ועד הארצי למען טהרת המשפחה, איך האב זיי געזאגט קומטס לאמיר זיך אויסלערנען, און זיי טוען דאס, איך האב געמאכט א מקוה פאר עופר אין בית וגן, זאג איך אים קום נעם אריין דא א חברה מאן פאר זעקס הונדערט שקל א חודש קומט ער יעדע וואך צוויי מאל א וואך בודק זיין די חוץ וואס מיר ס'פעלט אלס אויס וועלכע קעמיקעלס, און ער דער חזיר האט דאך נישט באצאלט מיינע שפעזעס אויך נישט וואס כ'האב פאר אים אויסגעלייגט האט ער געזאגט צו מיר לאז עס א רוה לאז עס א רוה איז דאס א מורא'דיגע חורבן ווייל פרויען גייען דארטן קראנק ווערן דאס איז קלאר און דייטליך און איך האב שוין געשריבן בריוון און כ'האב געבעטן קיינער זאל נישט נוצן די מקווה אויסער דעמאלטס טאמער ס'איז פרייטאג פארנאכטס און ביינאכט די טבילה זיין נאך א זאך אז הרב עובדיה האט געהאלטן אז מ'טאר נישט גיין אין חמין שבת אויך נישט האט ער געזאגט מ'זאל גיין ק בין השמשות, ווייל ביי בין השמשות האט מען נישט גוזר געווען, אבער זיי זאגן אלע די רבנים אז זיי האבן מיט אים גערעדט און ער האט געזאגט אז טאמער מ'האט אנגעהויבן בהעתר, מיט אנדערע ווערטער די מקווה עפענט זיך אויף בין השמשות, מעג מען שוין גיין נאכדעם א גאנצע צייט, איך זעה נישט קיין חילוק, נאר ער איז געווען א גרויסער פוסק האט ער געהאט זיינע זאכן, אבער ס'איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה, ווייל די מקווה האט זיך געעפענט פאר בין השמשות, וועגן דעם מעג מען שוין אלעס, מילא ס'איז דא חברה וואס רייכערן דראגס גאנץ שבת, זיי האבן אנגעהויבן פאר בין השמשות, ניין ניין ניין דאס איז א דזשאוק. באט אקעי, איך גיי נישט קריגן זיך מיט אים, געזונטערהייט, למעשה איז אזוי, דער מענעדזשער פון דאן האטעל האט מיר געזאגט אז ער קריגט א וועידזש פון עפעס הונדערט טויזנט דאלער א יאר ווייל ער איז ריספאנסיבל טאמער איינער ווערט קראנק אין פול, אונז דארפן דאס האבן אין די מקווה'ס, גראדע ס'דא ברוך השם ועד הארצי למען טהרת המשפחה, זיי האבן עפעס אַכט הונדערט אדער טויזנט מקווה'ס, זיי געבן זייער אובאכט אויף די אלע זאכן, און אז ס'מאכט זיך א מענטש האט א פרייוועט מקווה, צו לאמיר זאגן אנדערע רבנות'ער, רעבערייען האבן פרייוועט.

דא גייט פאר אז די גרעסטע שטער פון אידישקייט זענען די רעבעס, די רבנים און די שיינע אידן, נישט ברוך מרדכי לעבאוויטש, ברוך מרדכי'ן האבן מיר אונז געקענט באזייטיגן מיט איין שמע ישראל, געקומען די רבנים, ער געט דאך יעדן געלט, מיך האט אפגעקאלט דער שייגעץ, ס'איז דא איינער א מגיד שיעור אין מאנסי איך ווייס אפילו נישט וויאזוי ער הייסט מען האט אים געבויט א גאנצע שול, דער שייגעץ האט מיך אפגעקאלט קומט אריבער איך האב פאר אייך א בעג פון צוויי הונדערט טויזענט דאלאר, איך זאג אים שטופט עס אין די מחילה איך ברויך עס נישט, און ער האט געוואלט אז איך זאל אויפהערן צו רעדן פון ברוך מרדכי, ווייל זיי די קינדער האבן געטענה'ט אונז האמיר גארנישט אז ער גייט יא זיצן צו נישט זיצן, ווי לאנג דער נחום ראזנבערג האמערט מיט זיין האטליין וואסער א חזיר ברוך מרדכי איז געווען האבן מיר אונז גארנישט אויפגעטון, האט ער אראפגעלייגט צוויי הונדערט טויזנט דאלער, און ס'דא דער משה מנחם ווייס ימח שמו וזכרו איז געפארן, די פאפא האט אים ארויסגעווארפן ווייל דער פאפא רב האט געוואלט האלטן אלע פאסטענס פאר זיינע קינדער. זיי האבן ארויסגעווארפן איז ער געפארן מיט זיין זון אויף ענגלאנד, דער שייגעץ טמא און מטומא האט מיך אפגעקאלט און האט אפגעקאלט אפאר אנדערע אויך, ס'איז דא א בעג א בראון בעג טו הונדרעד טאוזענד דאלערס וואס ברוך מאטכע'ס זין האבן דא איבערגעלאזט און מ'זאל עס קומען אויפפיקן, זאג איך משה מנחם שטופ עס אריין אין די מחילה ווי טיף ס'גייט אריין נאך די שיני כרכשתא, איך ברויך האבן ברוך מאטכע'ס קינדער'ס צוויי הונדערט טויזענט דאלער און ווען איך ברויך עס פארקויף איך אידישע קינדער, ברוך מאטכע זיצט היינט איינגעלייגט, דער דאגי. ער איז ארויסגעקומען, איך בין געווען אין די מקוה, ער האט געכאפט היינט א גרויסן העכטל. דו שייגעץ טמא, דו האסט מטמא געווען קינדער וואס זיי האבן קיינמאל נישט געזען די לייט פון די וועלט. דער אייבערשטער האט דאך זיי געשיקט דא פאר א פורפעס, נישט אז דו זאלסט אריינשטופן אין זייער מחילה. די גמרא ברענגט אז עס איז געווען א גוי וואס האט געמאכט משכב זכור אויף א טויטע בהמה. דאס זאלסטו טון, ברוך מאטכע זאלסטו אריינשטופן דיין פיפיק אריין אין די מחילה פון א טויטע בהמה. יעס, נישט אין קינדער, שמוציאן וואס ער איז, ער מיט די קינדער, און זיינע פרומע מיט די גרויסע שיעור פאות און זענען על פי חב"ד, ס'האלט אויס על פי חב"ד, די הוירע? כ'האב געהערט זייער א גוט ווארט, א חבד'סקער האט אמאל מסביר געווען, שטייט כשעלה ברצונו הפשוט, וואס האט דער אייבערשטער געהאט פון באשאפן די גאנצע וועלט? וואס האט ער געהאט דערפון? ער האט דאך מער שאדן ווי רווח, ס'איז דא מער בעל עבירות ווי וואס זיי טוען מצוות, האט ער געזאגט, די תניא הייבט דאך אן אזוי, שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולם, שוין, איז קומט אויס אז דאס איז געווען א גיסטע, נו, אויף א גיסטע קען מען נישט פרעגן קיין קשיא, א פרץ האט א גיסטע, קענסט פרעגן פארוואס אזוי, דאס איז זיין גיסטע, דער אייבערשטער האט אזוי געוואלט, איך וויל האבן א לאס און איך וויל עס אבער האבן. ער האט געכאפט האט ער געכאפט, העכטליך האט ער געכאפט, און דער אלטער שייגעץ דער מונקאטשער שטונקאטשער און, דאס איז א שייגעץ טמא, ער האט געוואוסט, ער האט געוואוסט, איך אליין האב אים אמאל געזאגט, ער האט מיך אמאל גערופן צו באקוקן זיין מקווה צו ס'איז זוחל צו שמוחל, האב איך אים געזאגט דיין מקווה באקוק איך נישט, ס'איז א הור הויז, נישט קיין מקווה, פערציג סאה קען נישט טמא ווערן, זאג איך אים, דיין מקווה איז געווען טמא פאר דו האסט עס נאך אנגעהויבן, עניוועי, איך וויל נישט יעצט אריין גיין ווייטער אין דעם, אבער איך וויל נאר מסביר זיין נאכאמאל, איך האב א גרויסע הנאה אז עד וועד ציבור און מודה זוכה פריסה, עד בית שמש, ביז בית שמש, פארט ארום, מ'כאפט קינדער, מ'נעמט היטשעס, יעצט כ'האב געבעטן אייביג אז דיין קינד גייט לערנען דארטן, צו די ארץ ישראל'דיגע, ס'קומט מוצאי שבת, מ'איז געווען ערגעץ אויף א שבת, באצאל פאר דיין קינד די שפעזן, זאל ער גיין אויף א באס, זאל ער נישט כאפן א היטש, דו ווייסט דאך נישט מיט וועם ער כאפט א היטש, ער גייט אריין אין א קאר, און פירט יענעם אראפ ערגעץ אויף א זייטיגן געסל, און רעיפט אים אפ און לאזט אים איבער, וואס טוסטו דעמאלטס? דאס איז א סכנת נפשות. איך וויל נאך א זאך מסביר זיין פארן עולם אז איך בין נישט אזוי באזארגט אז צו דער אייבערשטער האט עס ליב צו נישט, ווייל אפילו ווען ער ווייזט מיר נישט קיין פנים, יאר השם פניו אליך, וואלט מיך אויך נישט געבאדערט, אונז דארף מען טון וואס אונז דארף מען טון, עספעשעלי אז עס איז נאך דא א הארת פנים איז עס א מורא'דיגע זאך. יעצט פאריגע וואך האב איך גערעדט וועגן צו לייגן א צעטל אין אלע שולן ווי די מקווה איז, ווייל עס איז דא אסאך פעלער וואס מען איז געגאנגען אויף א נייע פלאץ, מען איז געגאנגען. אויף מאנסי איז מען געגאנגען אויף מאנראו. מען ווייסט נישט ווי די מקווה איז, מען קען נישט גיין אין די גאס פרעגן און ווי איז די מקווה? חוץ דעם יעדע פרוי דארף וויסן ווי צו צינדן לעכט, סא דו דארפסט גיין זוכן א מקווה. וויל איך ענק זאגן, איך האלט שוין ביי זיבן טעלעפאן קאלס, ר' נחום איך בין נכשל געווארן מיט א איסור נידות דאורייתא, פאר אינדלא אינלאס ווי העט טו גאו וויזיט שמיזיט, שוין, אז די אינלאס איז דיר אזויפיל חשובער, חשובער פונעם אייבערשטן, און חשובער ווי צו האבן כשר'ע קינדער, טו עס, איי איי קענט סטאפ יו, דזשאסט דו איט, איך וויל זאגן אז די. ס'איז שרעקליך, איך זאג נאכאמאל, מ'דארף האבן אין יעדן בית מדרש זאל הענגען א צעטל, ס'זאל זיין וויזיבל, מ'זאל וויסן ווי דאס איז, אויף א בולעטן באורד, די מקוה טהרה געפינט זיך אין יענע און יענע גאס, און דאס און דאס איז די נאמבער וועם צו קאלן, שבת קען מען נישט קאלן, אבער ערב שבת קען מען קאלן און אויספרעגן פונקטליך, און וויסן וועלכע טעקסי צו וועלכע קאר סערוויס ס'טראגט. טראגט איין וועג האט נאר געווערט אויף שבת אדער וויאזוי מען וואקט אהין, און ס'האט מיר אויך געזאגט א פרוי אז זי איז געגאנגען אין די מקווה און זי איז געגאנגען אין א מקווה איך ווייס וועלכע אבער ס'איז נישט וויכטיג ווייל ס'אלץ די זעלבע, און ס'איז געקומען ביינאכט איז איר געווארן א חושך מצרים אין מאנרא ביז זי האט געטראפן די מקווה זי האט עס שוין געטראפן אבער די הארץ ותפעם רוחו א אידישע טאכטער דארף גיין אין אזאלכע שטענדן דארף זי גיין אין א מקווה, די הארץ זאל איר קלאפן, פארוואס זאל נישט זיין אדער פעטראול אזוי ווי ס'איז דא ביי אונז, מ'נעמט א גוי'אישע פעטראול, אז א פרוי דארף גיין אין מקווה זאל זיין אויפן ראוד א פיר פינעף קארס זאלן וואטשן אויף אלע פארקאקטע זאכן אויף רבינו הקדוש והתחת והטהור עט זיין אלע מיני געלטער מ'עט אויסגעבן געלט מ'עט וועלן זעהן דעם ארויס און דעם רב אריין און דעם מ'האט דאך א סאטמאר זאל מאכן חשבון וויפיל געלט זיי האבן אויסגעגעבן פארן אייבערשטן צו בויען תורה וויפיל זיי האבן אויסגעגעבן פאר זייער שייגעצ'דיגע

אדער ס'איז אזוי ווי ר' משה'ל האט געזאגט, מ'האט אים נאכגעווארפן ארץ שלח, האט ער געזאגט דאס איז חינוך הטהור, ס'איז ריין פון חינוך, קדוש וטהור, ער איז ריין פון קדושה, איין שטיק טומאה דער גאנצער אהרן און זלמן לייב רעדט מען נישט, סאו וואס פארקויפט עטס? עס זאל זיך כאטש איינער מוסר נפש זיין ס'זאל זיין כשר פלייש, דאס אויך נישט, הו קעירס? קיינער קעירט נישט, און די אלע גרויסע קהילות זענען די שוואכסטע הכשרים, די שוואכסטע הכשרים וואס איז דא זענען די גרויסע קהילות.

מיטן דברי יואל און מיטן ברך משה איז יו אל גאו סקרו יורסעלפס, דו ביסט נישט קיין באלעבאס אויף קיינעם און יעדער קען זיין וויאזוי ער וויל, אויף בעסער און אויף שלעכטער באדערט דיך נישט, ווייל יעדער טוט דאך וואס ער וויל, אונז האבן היינט אזוינפיל רעבישע קינדער אין ארץ ישראל הער איך האלט עס שוין ביי פֿופֿציק טרענסדזשענדערס, דא האט מען עפעס איין משוגענעם דעם מאטל שטיינס אן אייניקל, אבער אין ארץ ישראל האלט עס אין די הויעכע נאמבערס, וואט א שעים, אבער מען טאר נישט רעדן דערפון א צניעות, צניעות, פרעג יעדן יונגל, פרעג אים פאלטישאנערס אייניקל וואס ער איז, וועט יעדער וויסן ער איז א טרענסדזשענדער? כ'האב געפרעגט א יונגעל ווייל איך וויל דאך וויסן ווייל איך רעד דאך פאר טויזענטער מענטשן פרעג איך איהם וואס איז דאס א טרענסדזשענדער? האט ער מיר געענטפערט איין ווארט איר ווייסט וואס אן אנדרוגינוס איז? זאג איך איהם יא איך האב אזוי געלאכט א יונגעל ער ווייסט אלעס דו מיינסט אז ער ווייסט נישט ער האט א שוועסטער ער האט שוין באקוקט אז זי האט א לאך און דא הענגט אן א ווירשטל הענגט דא אן מיט צוויי באלס, און יעדער ווייסט, דער איז נאו סיקרעט, זאגט זיך וואס איך וועל איינרעדן, אונז מוז זיין די הייליגע יא הייליגע, סא זיי זאגן אלע האסט געטון א מוראדיגע זאך צו רעדן וועגן די מקווה'ס א סיין, ס'מוז איבעראל זיין א סיין, און אז ס'איז נישט דא קיין סיין, מוז זיין א שמש אין א שול וואס ער זאל דיר קענען מדריך זיין, ווען איך האב געענדיגט די מקווה, איך ענדיג יעדע מקווה לאז איך א משגיח זאל דארט זיין אויף פרייטאג צונאכטס, סאטמאר האט אזוינפיל טויזענטער פרויען וואס זיי טובל'ען זיך. וואו איז ענקערע רבנים? איך האב יעצט א שאלה, א פרוי האט געמאכט די לעצטע בדיקה וואס דאס מאכט מען ממש ווען ס'לאזט זיך אויס די שבעה נקיים, און זי האט א שאלה, צו וועם פרעגט זי? צום פישפיקלאדיינער רב? ער איז דאך שוין געשטארבן מיט דרײַ הונדערט יאר צוריק. עטס שטעלטס נישט צו סערוויס ווייל א זאך וואס ס'קאסט א ניקל העט עטס נישט אויסגעבן, טאמער האט מען עפעס צוגעשטעלט איז ווייל די גאווערמענט גיבט עפעס א פראגרעם, די גאנצע מקוה, די סאטמארע מקוה איז געווען א העלט קלאב, עטס זענטס דר'ערדליגערס, דאס איז אלעס וואס עטס זענטס דר'ערדליגערס, עטס האט געבויעט זעכציק צימערן, וויפיל האט די גאווערמענט געגעבן צו שטייער עס איז א העלט קלאב וואס? דר'ערדליגערס וואס איר זענט. אונז קענט עטס מער נישט פאפן. אונז האמער ענק ארויס אזוי קלאר אז עטס ווייסטס אפילו נישט. אונז האמער א שאלה און א הוה אמינא אז אויב דער אייבישטער וועט אונז שיקן משיח'ן אין וועלעכן זכות ער וועט אונז שיקן ווייל אונז האמער נישט קיין זכות. אונז זעמער פעיקערס און בלאפערס. און וועגן דעם איז געווען אזויפיל פאלשע משיח'ן אויכעט. דער אייבישטער זאגט דו ווילסט מיט מיר בלאפן? איך וועל דיר ווייזן וואס איך קען. פעיקערס און בלאפערס האט ער אונז געשיקט. יעצט וואס איך וויל פון די מעשה ארויס ברענגען איז, יעדע טאטע און יעדע מאמע זאל אויסלערנען די קינדער, ווייל דו ווייסט נישט ווען דיין מארגען איז, דער אייבערשטער קען דיך צונעמען יונגערהייט, א קאר עקסידענט, ס'וועט זיין א קאר עקסידענט וועסט אפשטארבן, דו מוזט איבער געבן פאר דיין ווייב וויאזוי צו לערנען מיט די קינדער און וואס צו לערנען, און די אלע זאכן וואס די חברה ווילן ענק איינרעדן צניעות, דאס איז א טעות, זיי מיינען ציונות, ס'איז א בולשיט סטארי וואס דער רבי האט אונז פארקויפט אז דאס איז דער יסוד האמונה און די יסוד קדושה איז דער יסוד פון אידישקייט, ס'איז גארנישט מיט נישט, ס'שלאגן ציונות מער, יעצט וואס? יעצט זעמער אלע ריטייערט? שעמען דיס האול שיטה. זאלסט אויסלערנען די קינדער, די מאמעס דייפערן די קינדער, זאלסטו זאגן זעסט דאס הייסט דער אות ברית קודש דאס טאר מען נישט אנרירן מען טאר אפילו נישט קוקן דערויף מען גייט אין מקווה דארף מען וואטשן ווי מען קוקט מען גייט אין טוילעט דארף מען וואטשן און אז די רבי רירט עס אן זאלסטו שרייען קולות און נאר אזוי וועט ווערן ארדענונג. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אפאר וויכטיגע זאכן. איינע פון די זאכן איז אז יעדער מענטש טויג צו זיין זאך און צו אן אנדערע זאך טויג ער נישט. למשל ליבאוויטש נעמט מיידלעך, מען ציט זיי אויף, איך ווייס יעצט האלטן זיי טויזענט מיידלעך צוגעשפארט קיינער ווייסט אפילו נישט וואו זיי זענען, איך ווייס יא גראדע, ווייל זיי ווילן נישט ס'זאלן זיך צאמלויפן דארט בחורים, מען מוז וויסן וויאזוי מען האלט די קינדער סעיף און צניעות'דיג און אויב מען ווייסט נישט, איז עס זייער נישט גוט. וואס איך וויל ארויסברענגען איז, ס'איז געשטארבן די וואך

האט קיין פלאץ ווי צו גיין ווייל דער פארשאלטענער טאטע זייער ימח שמו וזכרו האט זיי מאלעסטעט, און קענען זיי דאך נישט צוריגגיין צו די משוגענע, האט ער געהאט נעבעך אזוי זייער אסאך צובראכענע נשמות, ער האט געטוהן פאר אלע, ער האט זיי געפענט א האום, ער האט זיי געפענט אסאך זאכן, און ער האט עס נישט געטוהן פאר קיין געלט, ער אליינס איז געווען א איד א גרויסער עושר, ער האט נישט געברויכט דאס געלט פאר זיך, און ער האט לויט ווי אונז ווייסט מיר האט ער קיינמאל נישט. געטאטשט קיין מיידל ווען ער זאל זיין פון אונזערע מחנכים וואס זיי העלפן ארויס פון די צובראכענע מיידלעך וואלט נישט געווען אפאר מזל טוב'ס אויך, און דאס איז זייער זייער זייער א וויכטיגע זאך, ווען סאטמאר האט אריינגענומען די ספרדים האב איך זיי געבעטן זאלן זיי נישט ארייננעמען, זיי נעמען זיי יא אריין ווייל זיי זענען דאך סאקמער קאקמער זיי טוען וואס זיי ווילן, און סוף האט זיך זיי לייד געטון, סיי די ספרדישע זענען געווארן ווילד און זיי האבן מאלעסטעט אונזערע. קינדער, און סיי אונז זעמיר געווארן ווילד און מ'האב מאלעסטעט זיי, ס'איז געווען ביטער, ס'איז נישט געווען אזוי גרינג, נאך געפארן ביז ארץ ישראל, און איז מען נאך געפארן, מ'האט איינגעזעצט פון זיי. נישט יעדער טויג צו יעדע פאך, ס'איז דא דער מיכאל בריל, איך ווייס אז ס'איז אמת, איך הער זאגן ער איז אליינס אויך געווען א פעדעפייל, ער האט געפענט פאר די בחורים א גאנצן מוסד זיי זאלן קומען דאווענען, ס'איז שוין צוגעשפארט טעג וואכן חדשים, ס'איז צוגעשפארט די בנין אינגאנצן, שבת אויך. געהאט, ער האט געהאט דארט עפעס א פראבלעם, איז עפעס נאכגעלאפן א מיידל, עיזש, בקיצור עס איז לעבעדיג געווארן, איז צוגעשפארט, און דאס האב איך דעמאלטס געטענה'ט, זיי האבן געזאגט יואלי ראטה וועט אריינברענגען דא שקצים, האב איך געזאגט נישט יואלי ראטה וועט אריינברענגען, מיכאל בריל מיט די אלע אנדערע וועלן אריינברענגען, און מען טאר עס נישט צולאזן, איצעלע גליק'ס זון האט דארטן געדאווענט, שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר, מען האט אים פון דארט ארויסגעווארפן, איז ער געקומען צו אונז, נעקסט דאר נעבן בין איך אוועק. איך גיי שוין נישט מער אין דעם שול איך דאוון ביחידות אינדערהיים איך גיי מיט איצעלע גליק'ס זון ער שרייט הויך אינמיטן בית מדרש אייל קאט יור דיק אף דאס איז א דרך ארץ פאר א שול מיט אזא מענטש דארף מען דאווענען א שמוציאן א טינוף און ווען ער קומט אריין אין שול אפילו שבת אינדערפרי ער שטינקט אזוי פון דעם ציגרעטל דעם באקאנטן ציגרעטל אז ס'איז א גרויל און ער סטראשעט נאך מיך ער ווייסט נישט אז ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געהערט וויאזוי ער האט געסטראשעט און זענען אים גרייט אויף צופיקן אים און אריינצופירן צו די פאליס, אבער דאס איז וואס דא גייט פאר. אונז טויג מיר נישט צו די חברה, און אונז דארף מען זיך האלטן ביי אונז, צו לערנען מיט בחורים תורה און יראת שמים, און מיט די ארויסגעווארפענע דארף מען זען צו געבן זיי די ריכטיגע העלפ, ס'איז דא אסאך ארגענעזעישאנס וואס זיי העלפן, אזוי ווי למשל ר' זכריה וואלנשטיין, ער האט געהאלפן פאר צובראכענע מיידלעך, ער האט געהאט אייגענע מוסד פאר זיי. יעצט מ'דארף זעהן פאר די מענטשן צו העלפן, ס'איז דא זייער אסאך צובראכענע נשמות, די וואך האבן מיר אונז מיט געמאכט דריי מורא'דיגע זאכן, איינס האב איך גערעדט באריכות שוין, ס'איז געווען פון א טאטן וואס ער איז געווען אויפן טויטן בעט וועגן קאוויד א האלב יאר צוריק, און ער האט צוגערופן זיין ווייב און געזאגט הנני הולך בדרך כל הארץ, איך וויל דיך בעטן א טובה, זאלסט וואטשן די קינדער זאלן זיין.

איך דארט און דארט האט די מלמד אראפגעשלעפט קינדער און אויב ס'איז א מאמע געקומען קאמפלעינען און מ'האט די פאליס זענען אריינגעקומען מ'האט אפגעשטעלט די גאנצע פלאץ מ'האט געטראפן דארט עטס וועטס נישט גלייבן מ'האט געטראפן א שטעקן פון א האמער ס'איז געמאכט אויסצושפרייטן עס יונגעלעס מחילה אז די מלמד זאל זיך נישט מוזן שטופן אריין אין אים ווייל זעט אויס אדער האט ער מורא געהאט צו צורייסן עס קינד אדער איז זיין גיד נישט געווען גענוג שטארק דאס איז ווערטשאפט דאס איז א מלמד און נאכדעם האט מען געטראפן אז ער האט געהאט דארטן אזא וואזעלין וואס איז געמאכט אז ס'זאל גרינג אריין גיין דער אבר, און דאס זענען די מלמדים היינט, ס'איז א שאנדע, ס'איז נישט ברוך השם ביי אונז אין אמעריקע, ס'איז אין ארץ ישראל, ברוך השם וואס איז געווען די וואך, און אזוי צוביסלעך שטעלט מען עס אפ, אבער די סוף עמיר אונז געווינען אם ירצה השם, שטעל די אלע מענטשן אין תפיסה אריין, אונז גיימער זיך נישט דערשרעקן פאר קיינעם, און אפילו נישט פאר רבי חיים קניבסקי אויך נישט, כאטש ער האט געזאגט מ'זאל גיין צו די רבנים, ניין ניין ניין אונז גיימער נישט צו קיין רבנים. און איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, מען קען מיט די תורה נישט צווינגען קיינעם גארנישט, אונז האמיר יעצט עטליכע פרויען וואס האבן חתונה אן א גט, אין די רבנות איז דא גענוג רבנים וואס זיי קענען עס מסדר זיין, זיי האבן נישט קיין פראבלעם, און נישט נאר אין די רבנות, אין אסאך בית דין שטיבלעך הייבט אן ס'איז געווען א טעות, ס'איז אהער, ס'איז אהין, ס'איז אפילו געווען א גט בערך א יאר צו צוויי צוריק וואס מען האט פון דעם גרויסן. רב וואס האט א ישיבה אין פילאדעלפיע, ער האט געזאגט אז מען מעג עפעס מבטל זיין די קידושין, פארוואס איך ווייס נישט פונקטליך, כ'האב מיך נישט געמישט, און ר' דוד פיינשטיין האט געזאגט אז די קינדער זענען ממזרים, סימפל און סטרעיט, אונז זעמער אויף צרות, רבותי אונז ווייסן מיר אליין נישט, זאגט מיר איינער, יא אבער דאס איז נאר א פרוי וואס האט געהאט חתונה געהאט דארף זי דאך האבן א גט. ווען זיך הייבט זיך אן די צרה זאג איך ס'איז שקר, ווען זי גייט חתונה מיט א כהן און זי איז געווארן נבעלה מיט לפסול לה, למשל דער טאטע האט מיט איר געוואוינט, טאר זי מיט קיין כהן נישט חתונה האבן, כ'האב שוין גערעדט פון דעם, און ווען כ'האב עס געזאגט זענען רבנים ארויסגעקומען זעהסט דער משוגענער נחום האט שוין נייע הלכות אז פאר די חתונה א מיידל האט קיינמאל נישט חתונה געהאט טאמער זי איז נבעלה לפסול לה טאר א כהן מיט איר נישט וואוינען אז זי האט חתונה געהאט מוז זי זיך גט'ן, זאגן אים אנדערע רבנים איז דאס משוגע דאס איז נייע הלכות דאס ווייסט יעדעס אינגל אין חדר קוק אין רש"י וועסטו זעהן דארט. אשה זונה וחללה, זאגט רש"י וואס דאס הייסט אשה זונה וחללה, לא יקח, טאר א כהן הדיוט נישט נעמען, וועסטו זען וואס דאס הייסט, עטס לערנטס נישט, עטס קענטס נישט, און איך בין דער דער מענטש דער צודרייט און איך מאך ענק נייע הלכות, מאך ענק גארנישט, יעצט וויל איך רעדן נאך אפאר מינוט וועגן א וויכטיגן ענין, מען פארט איבעראל אין אלע עקן וועלט,

שלום מיט די אראבער. א נייע לאנד, ס'איז אן אלט לאנד, אבער מ'האט א איד האט אמאל נישט געקענט דארטן אנקומען. יעדער איז זיך צופארן אויף ד' רוחות העולם. און נאכדעם גייט מען שנארן? יעדער גייט שנארן, איך וויל האבן געלט, כ'האב נישט גענוג אויף פסח, וועם וועם פאפסטו דא? און נאכדעם האט מען אנגעהויבן צו נעמען געלט פאר מצות און פאר די אלע זאכן, ווייל מ'זעט אז דער עולם צע צעלאזט זיך. איז דער ארעמאן וואס ער האט נישט צו באצאלן די גרויסע געלטער פאר די מאכט זיך דער האט נישט צו עסן, פארשטייסט? איך מ'רעדט נישט פון אזא מענטש ווי איך, איך האב מילא נישט קיין מצות אויף פסח ווייל דוד ראזענבערג האט געזאגט ער פארקויפט מיר נישט קיין מצות נאר איך זאל ברענגען א צעטל פון רבנים אז מ'מעג מיר פארקויפן מצות. בהמה וואס דו ביסט דוד ראזענבערג, ס'שטייט טאקע ווען איינער איז אין חרם טאר דאס ווייב מיט אים נישט וואוינען, עס איז דא געוויסע הלכות, אבער ס'שטייט גארנישט וועגן דעם אז איך טאר נישט עסן קיין מצות, משוגענער וואס דו ביסט. דאס איז עס, אזוי זעען אויס אונזערע רבנים און אונזערע מנהיגים מיט אלעם, סאו יעדער פארט זיך צו ענדזשויען, יעדער געבט אויס אין די טויזענטערס, און נאכדעם גייט מען שנארן, כ'האב נישט קיין געלט, כ'האב נישט חתונה צו מאכן, כ'האב נישט דאס, כ'האב נישט יענץ, יא, א משוגענע וועלט, העולם חושך ואפילה. יעצט וועל איך אייך זאגן, כ'לייג ענק ארויף א דרשה וואס ער האט געזאגט, א מורא'דיגע דרשה, א יאר צוריק האט ער געזאגט אז ווען מ'זאל ארויסגיין אין די טראפן וואס רעגנט פון חודש אייר איז מסוגל צו אלע מיני רפואות, שיינע דרשה געזאגט, איך לייג עס ארויף ווייל ס'איז זייער כדאי מען זאל עס הערן, מיר טוט דאך וויי דאס הארץ, אבער אונז טוה מיר דאך די זעלבע ארבעט, אונז טוה מיר עס נישט אויף אזא פארמאט ווי ער, אבער ביי אונז פעלט דאך דאס אויס מורא'דיג וויכטיג, ווייל ביי אונז האט מען דאך נישט געטארט רעדן פון דעם, ווייל צניעות, ציונות האט האט אויסגעמישט, נתחלפה לכם בתכם באחותכם, עס איז דא דא א פרוי וואס זי האט, זי איז א היימיש קינד, האט געלערנט אין בית רחל מסתמא, געהאט פראבלעמען מיט א מערידזש מיט א. און מערידזש אויך, בקיצור דער סוף איז געווען אז זי האט געפילט די וויי געשריי פון די צובראכענע פרויען וואס קיינער קוקט נישט זייער וועג, האט זי גענומען דא אין לאנג איילענד סיטי און זי האט געדינגען א פלאץ, זי האט געוואלט מאכן פאר די מיידלעך וואס זיי קענען נישט וואוינען מיט זייערע פארדרעקטע פארקאקטע עלטערן וואס זיי נעמען אויס אלע צרות אויף די קינדער, זי האט פאר זיי געוואלט מאכן א נייע היים, אזוי ווי זי האט געוואלט פאר זיי מאכן א נייע היים און נישט דא אין וויליאמסבורג ווייל קודם מען זאל נישט.

מער בולשיט ארטיסטס עטס געדענקט? מען האט געעפענט פאר די קינדער וואס זענען אוטיזם אדער נישט פולי דעוועלאפט האט מען עס צוגענומען מען האט פארברענט די רעבעצן מען האט געטון גייטס אין דר'ערד עטס זענטס אזעלכע כופרים כדאי היא ענקער רשעות זאל אויפהאלטן אז משיח זאל נישט קומען בקיצור און די פרוי האט געהאט נעבעך אכט מיידלעך צו וויפיל וואס זי האט זיי געוואלט געבן העלפ האט מען נישט געלאזט. אבער אנגעבן צניעות האט זי געזאגט מאכטס נישט אין ווילימסבורג, ניין מען טאר נישט, אזוי ווי דער דער סקווערער רבי דוד'ל ימח שמו זאגט, יעדער וואס ס'וואוינט דארט לעבן אים דאס אלץ זיין שטח, קיינער טאר דארט נישט קויפן אדער פארקויפן. באנדע משוגעים מיט שקצים מיט רשעים. פון וואנעט ווייסט א מענטש אז ער איז א עובד השם נישט קיין עובד את עצמו, אז ער זעט אז אן אנדערער טוט אויך גוטע זאכן און ער העלפט אים צו, איז א סימן ער מיינט דעם אייבערשטן, און ער מיינט ווען דו גייסט יענעם שטערן מיינסטו דאך נישט דעם אייבערשטן, און דאס איז געווען. אין אונזער שיטה אלע יארן, אונז האמיר יעדן געשטערט וואס ער האט געוואלט טון פאר אידישקייט, מען האט געטראפן א טעם פארוואס, וועגן צניעות, וועגן אנדערע זאכן, מען האט געשטערט מיין האטליין אויך, געוואלט שטערן, איך האב אלע אין דר'ערד, איך בין א געשולערטער זעלנער פון די סאטמארער רב, ווייל איך האב געלערנט ביי אים אין ישיבה, איך האב געזען וואס שקצים האבן זיך דארטן געדרייט, איך האב זיך אויסגעלערנט דעם וועג ווי אזוי מען הארגעט זיך ארום מיט מענטשן, דאס האב איך געזען, דאס איז די גאנצע סאקמערע קאקערע חברה געווען, נאר יענעם צו שטערן. קען זיין אנדערע חסידות'ער זענען אויך די זעלבע, כ'ווייס נישט, נישט געווען איבעראל, כ'ווייס נאר אז עטץ זענטס געווען רשעי הדור, נאך מער ס'האט מיך אנגעקאלט גאר א היימישער סאטמארער וואס ער גלייבט אין די אלע בולשיטס וואס די רבי האט אונז פארקויפט, ער גלייבט אין אלע שטותים מיט די לגיונות מיט ציונות, די אלע שטותים גלייבט ער, מ'האט געמעגט אראפציען א קינד די הויזן אין חדר דאס האט אים נישט געשטערט, נאר יענע בולשיטס האט אים געשטערט. אבער עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, האט ער מיר געזאגט דו מוזט פארשטיין אז די רבי איז געווען ארומגערינגלט מיט לייענס, לייבן, זיי האבן אים געוואלט אויפעסן, און שוין, איז האב איך יענעם געזאגט ס'קומט זיך אים ווייל ער איז געווען א לייען ווען ער איז געווען יונגער, ער איז געלאפן פון קהילות צו קהילות און איבערגעקערט אלעס און געזאגט זיין מיינונג, זיץ שטיל, בוי דיין קהילה, איין אים איז אלעס, מילא האט עס אויסגעקלאפט אזוי. יעצט כ'האב ענק געוואלט זאגן וועגן די פארן אויף קערעסטיר מיט די פרעסעריי, גיי מיט אלעם, איך וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז דא א מעשה אז רבי הערשעלע זידיטשויבער האט פארגעסן אמאל זיין מאמע'ס יאהרצייט, אזוי ווערט געשריבן אין די מעשה ביכלעך, צו ס'איז אמת צו נישט, אמת זאל עס נאך אויך זיין, איז אים זיין מאמע געקומען אין חלום און ס'האט אים געזאגט אזוי, איך בין דיר מוחל דעם קדיש, איך בין דיר מוחל דאס דאווענען, איך בין דיר מוחל די עליות שבת, איך בין דיר אלעס מוחל, איין זאך בין איך דיר נישט מוחל, דעם. תיקון. ערשט ווען מ'האט עס פארציילט אמאל פארן דברי יואל האט ער געזאגט א שיכור האט עס אויסגעטראפן. איז געקומען זאגן פאר מאריא אנטואנעט, זי איז געווען די פראנצויזישע קעניגן ביי די רעוואלוציע, אז די פויערן האבן נישט קיין ברויט צו עסן, האט זי געזאגט זאלן זיי עסן קעיק. נישט געכאפט אז ס'נישט דא קיין ברויט נישט דא קיין קעיק אויך נישט, און דאס וואס איך וויל ענק מסביר זיין. ס'איז געווען אמאל וואס מ'האט געגעבן תיקון אין א שול, דער איד האט נישט געהאט צו עסן, ער איז געלאפן נעבעך זוכן פרנסה איבערן טאג, און ס'איז געווען קאלט, די רוסישע פרעסט ס'איז געווען די אוקראַיִנישע פֿרעס, די יוראָפּעיִשע פֿרעס, האָט מען אױפֿגעלעבט דעם ייִד, איז האָט אים די מאַמע געזאָגט, דאָס איז בײַ מיר די חשובֿסטע. ס'מוז נישט זײַן אַ שיקער האָט עס אױסגעטראָפֿן. יעצט, מ'איז געפֿאָרן אַ מאָל צו רב שײַעלע, מ'האָט נישט געהאַט צו עסן און מ'האָט זיך דאָרטן געקענט גוט אָנעסן. ס'איז געװען אַ מחיה. דער'ס נאַטינג ראָנג װיט דעט, אָבער נישט אַז מ'גײט פֿאָרן און דאָס גאַנצע דער פֿרעסערײַ, און די שײנקײט איז אַזױ װײַס. פֿרעסערײַ, ס'איז געװאָרן זײער, זײער מגושמדיק, און בפֿרט נאָך הײַנט. היינט האט יעדער צו עסן פון אלעם גוטן, קיינער הינגערט נישט אינדערהיים ווייל ער האט נישט א שטיקל בשר בהמה, קיינער נישט, ס'איז דא וואס זיי קויפן נישט ווייל זיי ווילן נישט, אבער נישט ווייל ער האט נישט, יעדער האט היינט ברוך השם, ווען נישט געט די גאווערמענט צו אביסל, ס'איז נישט געזארגט, לאמיר נישט מאכן דעם עיקר א טפל און דעם טפל אן עיקר, און נאכדעם איז דען די ווארט נאר די בשר בהמה, דאס איז דען די גאנצע זאך? ס'איז דא מענטשן וואס ס'פעלט זיי שידוכים, קיינער טוט נישט פאר זיי, ס'איז דא מענטשן וואס ס'פעלט זיי אנדערע זאכן, קיינער טוט היינט גארנישט פאר קיינעם, און טאמער טוט מען יא, וויל מען גאר גרויס געלט. געווען אין ארץ ישראל, נישט יעצט, נאך אפאר יאר צוריק, געהאט אפאר קינדער אין שידוכים, קומט איינער צו, וויפיל וואלט איר געגעבן שדכנות, איר וואלט געגעבן פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער? זאג איך אים, דו פערד דו, ווען איך וויל דיר געבן פֿינף און צוואַנציק טויזנט, געב איך דאך עס פארן מיידל, וואס דארף איך עס דיר געבן, אלעס איז געווארן געלט. און דער אייבערשטער זאגט, איך האב ענק אלע טיף טייער אין דר'ערד, און וועגן דעם פירט ער זיך מיט אונז מיט אזא מין אכזריות, דאווענען דאווענט מען נישט, לערנען לערנט מען נישט, קיינער טוט גארנישט, און וואס האט זיך אויסגעלאזט פון דעם אלעם? איין קלייניקייט האט זיך אויסגעלאזט, מען פארט צו רב שייעלע מען טיילט פלייש, ניין ניין ניין רבותי עס איז נישט ריכטיג, מ'דארף זארגן פאר א צווייטן איד, און אז איינעם גייט נישט אזוי גוט מיינט נישט אז ער מוז דיר געבן, איינער זאגט מיר. איר מיר געבן פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער אז איך פיר אייך אויס א שידוך זאג איך כ'על דיר נישט געבן א דאלער. פרעגט ער פארוואס נישט? זאג איך ווייל אן זאלסט מיך באדערן טאג און נאכט מיט יעדן סקאמבעג שידוך וואס דו האסט, ביקאוז אז איך געב דיר פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער האסטו א שידוך און אזוי האסטו נישט, איז דאך די פשט דו גייסט דיך אנזיצן אויף יענעמס קאפ און אויף מיין קאפ און ברענגן וואס ס'פאסט נישט. און דאס האב איך זיי געוואלט אויסלערנען, דאס געלט מאכט נישט אז ס'זאל קומען שנעלער און ס'זאל קומען א בעסערע שידוך. פארטיג. האסט דאך געזאגט איך וויל נישט זיין געבאדערט פון אים בייטאג און ביינאכט מיט ענקערע משוגענע שידוכים. דאס וויל איך ענק מסביר זיין. ס'איז דא אסאך צו טון בין אדם לחבירו. זייער אסאך. אבער נישט צו געבן דארטן בשר בהמה, וואס איך ווייס נישט ווער ס'האט עס גע'שחט'ן, און איך בין זייער נישט צופרידן פון די אלע זאכן. כ'בין אמאל געווען אין פאלטאווע, וואו מען איז געפארן שעכטן דארטן אויף ראש השנה, האט מיר דער שוחט אליין געזאגט, דער שוחט און דער משגיח. ס'איז גאר שוואך כשר געווען. היינט איז פי. די וואך גייט פרשת קדושים, קדושים דאס איז א פרשה וואס רוב גופי התורה זענען אנגעהאנגען אין דעם, מען דארף וויסן איין זאך, קדושים תהיו כי קדוש אני ה', ס'איז די שווערסטע זאך, אבער באמת רש"י זאגט שוין גראד יכול כמוני, וועסט מיינען דו קענסט זיין אזוי הייליג ווי דער אייבערשטער, זאגט ער ניין ניין ניין קדושים תהיו וויפיל דו קענסט, א איד דארף גיין אויפן וועג און קדושה. קדושה האט אויך צו טון מיט געלט. עס איז געווארן א נייע וועלט, מען באגנב'עט יעדן, מען באגזל'ט יעדן, איך האב שוין גיין צו איצעלע פומפ צו דין תורה, און איך האב שוין גיין צו דעם רב און צו יענעם, מען גזל'ט און מען ראבעוועט אפ יענעם, איך האב אליין נישט געגלייבט ווי מיעס די וועלט איז, עס איז אנבעליוועבל. מענטשן פלעגן מיר קומען זאגן דער האט באגנב'עט יענער, האב איך אלץ געזאגט איך מוז הערן די אנדערע צד, און ביי מיר האב איך יעצט געזען, איך בין געפארן מאכן א מקווה, איך מאך אסאך מאל מקווה'ס, איך לייג אויס די געלט ווייל די קהילה האט נישט. דא איז עס רייכע מענטשן, קארגע חזירים, געבן נישט אויס קיין פרוטה, יעדן מענטש וואס כ'האב זיי געברענגט אז מ'זאל קויפן ביי זיי זאכן פאר די מקווה האבן זיי בא'גנב'עט ביטערליך, יעדן, און זיי הייסן נאך שיינע אידן, זיי האבן אן אייגענע שול, און מענטשן האבן מיך געווארנט זייער טאטע איז אויך געווען א וועלטס גנב, פרעג איך וואנעט ווייסטו, זאגט ער כ'האב געקויפט ביי איינעם א דירה, האט מיך אפגע'גנב'עט פאר גארנישט, איך קום דארט אהין, כ'וויל מאכן א מקווה, זאגט ער ווארט, און איך האב שוין געוואלט אוועקפארן, כ'האב געווארט צען וואכן ביז ער האט געברענגט זיין גוי, ווייל ער האט געהאלטן אינמיטן. פון עפעס א בילדינג וואס דארטן כאפט ער אפאר טאלער, ס'איז אנבעליוועבל אזוי הפקר איז געווארן פון יעדנס געלט, און זיי הייסן נאך שיינע אידן, זיי האבן מיר נאך געשיקט א מעסעדזש אז כ'וועל רעדן צופיל פון זיי, וועלן זיי מיר סוען פאר הוצאת דיבה, אין ארץ ישראל קען מען סוען פאר הוצאת דיבה, זאג איך אים לאמיר דיר זאגן דעם אמת, איך וויל זיי אריינטראגן אין קאורט ווייל זיי האבן געמאכט מיסע זאכן ביי די מקווה, זיי האבן נישט געמאכט קיין געהעריגן דרעין, זיי האבן געגראבן א גריב אין די ערד און דארט דעפאזעט מען אלע שמוציגע וואסער, סוף האט מען. געמאכט איינפאלן די גאנצע זאך אויכעט, איז במילא וויל איך דיר זאגן איך האב נישט קיין מורא, איך גיי זיי נאר נישט מסר'ן, אבער טאמער רופט מען מיך וועל איך דערציילן אלעס וואס דארט איז געווען, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, זענען זיי שטיל געווארן. צו נעמען א מענטש גייט בארגן פון יענעם געלט און ער ווייסט ער וועט נישט האבן פון וועם צו באצאלן ס'הייסט אז ער גייט לכתחילה גנב'נען, און איך האב דאס געטענה'ט אויפן טאהשער רעבן אויכעט, דער טאהשער רבי האט געזאגט יעדער זאל אים ברענגען, ס'איז געווען זוסמאן'ס איידיע, יעדער זאל אים ברענגען זיין חתונה געלט, און ווען ער וועט האבן וועט ער באצאלן. האב איך געזאגט, רבי דו טוסט דאס נישט, דו קענסט נישט אומגליקליך מאכן יונגעלייט. עטס מיינטס ער האט מיך געפאלגט? ער האט יא געטון, גייטס ברעכטס קאפ מיט מיר, יעצט איז ער שוין אפגעשטארבן, צו מילא איך בין מחויב על פי הלכה צו באצאלן? איך מיין אז נישט. ס'איז יעצט דא דורך געגאנגען דער אלעסקער רבי, ער האט געהאט דא ביי די קאמפעני וואס ס'פארקויפט האלץ ביי די ראזענבערגס, האט ער געהאט א שבת שול, אונז האבן אים געכאפט, ער האט מזנה געווען מיט קינדער, ער האט זיי אפגעהארגעט, ער האט זיי צוגעזאגט ער וועט זיי באצאלן. צאלן זאלן מאכן א שווייג, אה אז זיי האבן זיך געלאזט און איך קען גארנישט טון, גייט ער יעצט דא דורך און לאכט האט ער ארויסגעמופט אויף מאנסי, גייט ער דארט מזנה זיין מיט קינדער, איך בין געגאנגען ווען ער האט געטאטשט א קינד בין איך געגאנגען צו זיין טאטן זיין טאטע איז געווען א קריפל און איך האב אים דערציילט וואס ס'גייט פאר און איך האב דערציילט פאר די קהילה אז זאלטס אים נישט אריינלאזן ווערן דא רב, ער האט געוואלט ווערן רב אין פלעטבוש האבן זיי געזאגט זיי ווייסן זיי וועלן אים נישט נעמען, האט ער זיך געמאכט אן אייגנס אין מאנסי, ער גייט יעצט דא דורך האב איך אים געזען רעדט דאך. עניוועי, לאמיר צוריקקומען דא צו אונז. אזוי איז די אלע זאכן, די גניבות, דאס גנב'נען יענעם געלט צו בארגן פון יענעם און נישט האבן פון ווי צו באצאלן, דאס היינט שוין ממש א היתר גמור. מען האט עס שוין אזוי געטון, אלע רעבעס האבן אונז אויסגעלערנט אזוי צו טון. אלע גרויסע רעבעס האבן אזוי געטון. ס'איז געווען אפאר יחידים וואס האבן עס יא געוואטשט. סאטמאר רבי האט אמאל געהאלטן אינמיטן דאווענען מנחה און ער געדאווענט ביי די שטילע שמונה עשרה, און אינמיטן געט ער א ווינק אז מען זאל אים אהער רופן יאסלע, און ער זאגט ווייזט אים מיט די הענט, היינט דארף מען באצאלן איינעם. איז ער געגאנגען. און ער האט געזעהן גראד נאך מנחה מען זאל יענעם באצאלן, עס איז א לאוין דאורייתא די אלע זאכן, די מדרש ברענגט די מענטש דער וואס ארבעט זיין גאנצע נשמה די לייב און די לעבן איז איבערגעגעבן פארן באלעבאס, ער קוקט נישט און זארגט זיך נישט פאר זיך גארנישט, און ער ווארט ער קוקט ארויף אויף דאס ביסל עסן וואס ער באקומט, און דאס גנב'עט מען אים אויך צו. שמוציאנס די אלע. איז דא אן אנדערע בחינה וואס איך וויל רעדן פון, עס איז זייער א וויכטיגע בחינה די וואך אליינס, איז געווען דריי מורא'דיגע זנות אפאראטן אין ארץ ישראל, געפערליך געווען, איינער א מלמד וואס מ'איז אראפגעגאנגען אין בעיסמענט, ער האט געהאט א ספעשל באהאלטענע וועג אראפצוגיין, און מ'איז אראפגעגאנגען דארט, און מ'האט געטראפן דארטן א גרויסן באטל מיט וועזעלין, וואס האט ער געטון מיט די וועזעלין? ער האט אריינגעלייגט אינעם קינד'ס מחילה, אז ווען ער דארף שטופן מיט זיין פופיק זאל עס אים נישט וויי טון, ער זאל האבן אלע באקוועמליכקייטן, מ'האט אויך געטראפן דארט א האמער, האמער ס'האט א הענטל ער זאל קענען דאס שטופן פאראויס, השור שהולך לפניהם שלמים זאגט די גמרא, דעם אקס וואס מ'האט געברענגט פארן אייבערשטן א מתנה. מיט יארן צוריק האט די סופרים קאורט געפסקנט אז מען מעג מאכן אבארשענס, יעצט האבן זיי געוואלט ארויס קומען אז מען טאר נישט מאכן קיין אבארשען, איינער האט געליעקט די אינפארמעישן פאר די גאס, און די גאס איז געווארן ווילד, און מען מאכט פראטעסט, ס'איז דא פראטעסט פראו, און ס'איז דא פראטעסט קאן, מען זאל נישט מעגן מאכן אן אבארשען, טוט זיך א גאנצע מלחמה ביי מאכט. אינטערנעט זענען דא ערנסטע מענטשן, א חלק פון די ערנסטע מענטשן איז א גאר גאר א גוטער ידיד מיינער, ער שלאגט זיך פאר אלע וויכטיגע זאכן, ער האט שוין געכאפט מכות, מען האט אים שוין שיעור געהארגעט אין סקווער אויכעט, ווייל דער רבי האט געהייסן מען זאל וואוטן פאר א קאנדידעט און ער האט געזאגט מען זאל נישט וואוטן, עס איז ממש א איין שטיק מסירות נפש, א ברען, שלא על מנת לקבל פרס, נאר על מנת לקבל מכות, שטייט ער דא אין פראנט פון פעדערל קאורט אין מאנהעטן אין פאולי סקווער.

איז א רעבעליאן אגענסט גאד, ווייל דער אמת איז די אלע זאכן מען פירט זיך אויף נישט ערליך, אז מען גייט אנמאכן קינדער מיט יעדן איינעם, עט די סוף מוז מען זיך דאך הארגענען אויכעט, מען קען דאך נישט האבן אזויפיל קינדער, וועגן דעם שטייט על לא תנאף לא תגנוב, עס איז אלץ געבינדן איינס מיטן אנדערן, עס דארף מען מאכן געזעצן פאר די אלע וואס זענען נואפים. יעצט דער מענטש וואס האלט די דרשה קעגן אבארשן וואס איר וועט באלד הערן, הייסט הרב הצדיק ר' שלמה משה דיימאנד, זיי האבן אים שיעור געהארגעט די סקווירא מיט אפאר יאר צוריק פאר גארנישט און ער האט נישט געוואלט אפילו פרעסן טשארדזשעס. ס'טוט זיך דא יעצט גרויסע זאכן וועגן דעם און מ'וויל אפשטעלן די מגיפה אז מ'זאל מעגן הארגענען קינדער און שוין, אבער אזוי ווי דאס האט זיך נישט צו טון מיט ציונות איז עס נישט א זאך וואס די רב האט אויף דעם געבויעט און געארבעט און געזאגט אז דאס האלט אויף משיח'ן, איז זאגט מען שלמה משה דו גייט אידער און אונז גיי מיר נישט טון גארנישט, שוין האב מיר גארנישט מיט דעם. דא ברענג איך אייך די דרשה פון ר' שלמה משה דיימאן.

אגען ענד אגען ענד אגען. גאד בלעס אמעריקע טענק יו סאו מאטש. עס איז דא אסאך ענינים פון דעם כלל וואס נאר רבנים דארפן עס פירן, און ס'פירט עס יעדער טעם דיק ענד הערי, און זיי מאכן א חורבן. עס איז דא למשל א יאסל ראפאפאפאפארט, זכריה בראנער'ס איידעם, ווי ער איז אויך דער שוואגער פון דעם באקאנטן יחיאל בראנער, א לינקער וואס לינקע דא, איך דענק ווען איך האב מיך געשלאגן, אנגעהויבן צו שלאגן, וועגן משכב זכר מיט טאטשן קינדער, די שייגעץ איז אלץ געקומען דארטן צו די אלע מיטינגען, און ער האט זיך, קיין ווארט האט ער נישט גערעדט, ווייל ווער רעדט צו אים און ווען, אבער ער האט זיך געמאכט אזוי ווי כאילו מ'האט אים גערופן, ער איז ביזי העלפן, וואס העלפסטו, ווער ביסטו, וואס האסט.

גארנישט וואס דו ביסט, ס'איז געווען אלע יארן איז געווען די אבארשען לאו און מ'האט נישט געלאזט מאכן אבארשענס אבער יעדער ווייסט אז ווען עס איז א פיקוח נפש אז די מאמע איז אין א סכנה מעג מען מאכן אבארשען און ווען א רב האט געזאגט אז מ'מעג האט מען עס געטון און וואס האקסטו און פארדרייסט א קאפ אזא קרומער קאפ אז טאמער מ'וועט זאגן אז מ'טאר נישט מאכן אבארשען דעמאלטס וועט אויסקומען אז אן ארטאדאקס דזשואיש וואמען וועט מוזן טראגן א קינד אין בויך וואס הער פעיט מענדעיטס אר פערמיטס הער טו טערמינעיט. בהמה וואס דו ביסט, דו ווייסט דו ביסט אזא בהמה אז דו האסט נישט קיין השגה. כמעט אזוי ווי, זאג מיר די וואס זיי מאכן דארטן די פיפטי פיפטי און זיי האבן דארטן וואס זיי געבן צו עסן פאר אלע גוים, דאס איז נישט דיין זון? איך ווייס נישט פונקטליך ווער דאס איז. מ'געבט צו עסן פאר אלע גוים און נאכדעם גייט מען שנארן ביי די אידן. גיי שנארן ביי די רוסישע גוים. דא צו הערן וועגן די נידלס וואס מען האט יעדן געהייסן נעמען.

דעטס עיט פייוו פייוו סעווען ניין וואן טו סיקס וואן ניין סי יו אין די נעקסט סעגמענט.
יעצט וועל איך ענק ארויף לייגן אויף הרב יאזדי ער מיט צוויי גבאים זענען געגאנגען מאכן בעלי תשובות און דער סוף האט זיך אויסגעלאזט אז ער האט געטוהן זנות מיט די בעלת תשובות הערטס אויס.

קרעיזי, איי קענט איווען בעליוו דיס איז אן עקשועל דיסקאשן אין אמעריקא, איי קענאט בעליוו דעט ענדרו קואומא די גאווערנאר אוו ניו יארק ליט אפ די סיטי טו סעלעברעיט די פעקט דעט יו קען אבארט א טשיילד עט ניין מאנטס קאוז איט טוק יו ניין מאנטס טו דיסייד יו דידנט וואנט די טשיילד רייט? הו איז הארמד? איט איז סיק יור עבסעלוטלי רייט. הו איז הארמד די מאוסט? ביי אבארשען פאליסיס. דעטס עקזעקטלי רייט, רייט? סאו ווי האוו טאנס, ווי האוו טאנס אוו אוו ווייט קאנסערוועטיווס העיר און אייוו דאן א לאט אוו ספיקינג אין פראנט אוו גרופס און דעי סעי האו דו ווי טאלק טו דע בלעק קאמיוניטי, וויו בין סמיערד אז רעיסיסט פאר סאו לאנג דער סקעירד טו איווען נאק אן אר דארס, דער סקעירד טו סעי דער רעפאבליקען, דער סקעירד טו סעי דער קאנסערוועטיוו ביקאז דעי בין לייד אן און סמיערד און איי סעד יו וואנט נאו וואט ווי בי א גרעיט טאפיק טו סטארט וויט? אבארשען. סטארט טאלקינג אבאוט אבארשען ביקאוז סיקס פערסענט אוו די פאפולעישאן בלעק פימעילס אקאונט פאר אלמאסט פארטי פערסענט אוו אלל די אבארשענס פערפארמד דעטס אבסורד ביקאוז זיי פוט די קליניקס אין אר נעיבערהוד זיי ברעין וואש אווער סקולס זיי טעל אס נאט טו קיעפ אווער טשילדרען ענד וואט איז די רעזולט ווי'וו העד עיטין מיליאן בלעק בעיביס אבארטעד סינס נײַנטין סעװענטי טרי פאר דאוז אוו יו דעט דאנט קנאו די בלעק פאפולעישאן גראוט האס סטעגנעיטעד וויר נאט גראוינג.

און די דעי איט איז לאפעבל באט יו נאו דער אר פיפעל דעט אר שערינג דאוס ארטיקעלס גאוינג סי איי טאלד יו.
יא, די וועלט ווערט שוין ממש צודרייט. אן עדיוקעיטעד מיינד קענט בי ענסלעיווט סאו זיי האב טו מעיק שור דעט ווי רימעין אנעדיוקעיטעד. זיי לייק דער מיינאריטיס עמאשענעל און ריעקטיוו און נאט לאדזשיקעל און רעשענעל. און סאו די טשעלענדזש דעט איי עסק אלל אוו יו מיינאריטיס העיר טודעי איז ווען יו סי א סטארי אן עני העדליין און איט מעיקס יו פיעל סאמטינג,

און איי לוקד עט די סטאטיסטיקס און איי סעד מיי גודנעס, עז א בלעק פערסאן איי האוו א הייער טשענס אוו ביאינג סטראק ביי לייטנינג דען ביאינג סטראק ביי א פאליס אפיסער אנארמד, וויי אר זיי שאואינג דיס? ביקאוז ווען יו אר עמאשענעל יו אר עיבל טו בי מאניפולעיטעד און יו אר עיבל טו בי קאנטראלד. נו דאס איז א גוטע דרשה, דאס וויל איך אז דער עולם זאל זיך אנהייבן אויסצולערנען. ווערטס נישט דיפרעסט, דער רבי האט דיר אריינגעזאגט, דער טיטשער האט דיר אריינגעזאגט, דיין מאמע האט דיר אריינגעזאגט, דיין טאטע האט דיר אריינגעזאגט, נאנאנאנאנא זיי טוען נישט גוט מיט דעם, זיי נעמען ענק צו ענקע פריווילידזשע פרידאם. אידך גיסא איז די וואך געווען א גרויסע לוויה פון איינע פון די גרעסטע עסקנים ביי כלל ישראל, ער איז געשטארבן ליידער. זיין עסקנות האט באשטאנען אז ער האט געעפנט א סקול פאר די אלע מאלעסטעד טשילדרען אין א קעמפ, און האט זיי געגעבן peace of mind זאלן קענען קומען צו זיך, ס'האט אים געקאסט אין די שווערע שווערע געלטער, רוב דערפון איז געווען פון זיין אייגענע טאש, און איך וויל ענק זאגן רבותי ער האט געהאט מורא'דיג סוקסעס, איך האב געטראפן אסאך פון די מענטשן וואס ער האט נעבעך געהיילט ברוך השם, און עטס זאלטס געדענקען איין זאך, ער האט געטון וואס ער האט געקענט. יעצט האלט ער ער איז שוין געשטארבן, ער האט געהאלט ממש פארן שטארבן האט ער שוין געהאלטן, האט ער געזאגט אפאר ווערטער, איך וויל עטס זאלטס עס הערן, ס'בארירט יעדן.
יו נעווער נאו וואטס גאנא ברענג די נעקסט דעי, קאל יור פערענטס עווערי דעי, סעי איי לאוו יו, סעי טענק יו פאר עוועריטינג יו דיד פאר מי אין מיי לייף, דאנט בי סטענדינג דער אווער א באקס אפטער האנדרעט ענד טווענטי, סעי אוי איים סארי, איי וויש איי וואלדע גיווען יו מאר טיים, איי וויש איי וואלדע בין נייסער טו יו, פליז בי מוחל פאר מי, דעיר דעד, דעיר אין א באקס, דעיר קאלד, מאדער ענד פאדער אר ווארם, יו קען קיס דעם, יו קען האג דעם, יו קען טעל דעם האו מאטש יו לאוו דעם, ענד האו מאטש טיים יו וואנט טו ספענד וויט דעם, דעיר האול לייף איז דעיר קידס, וואט אר יו וועיטינג טיל דעיר אין א באקס טו געט אפ ענד סעי יור סארי? דאנט בי סארי, גאו טו יור פערענטס, טאלק טו יור פערענטס, דעטס וואי וויר רייטינג דיס בוק, השם אנלי געיוו יו טו פערענטס, דעיר אירעפלעיסעבל, לייק פרענדס, אקעי וואן פרענדס גאן, אייל געט אנאדער, פרענד, דעטס איט. טו פערענטס, א מאמי ענד א טאטי, דעטס איט. גוט עטס הערן א אינטערוויו מיט זאלענסקי וויאזוי סאיז זיך מתקדם וויאזוי סגייט פאראויס די מלחמה אין אוקריינע. באט פירסט טו אר טאפ סטארי עי פאקס ניוז עקסקלוסיוו אינטערוויו וויט יוקרעינס פרעזידענט וואלדימיר זאלענסקי עז ראשען פארסעס פאונד טארגעטס אקראס יוקרעין